קול הלשון, די תורה אין יעדער פלאץ. בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ. מען ברענגט אז בראשית די ערשטע זאך וואס א איד דארף וויסן, די ערשטע זאך וויסן אז ברא אלקים את השמים ואת הארץ איז אלץ נאר די אייבישטער אליין. ס'איז די ערשטע זאך פון א איד. בראשית, די ערשטע זאך פון א אידן איז צו וויסן אז ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, דער התחזקות אין אמונה וואס איז נוגע בכל עת ובכל שעה, ועל אחת כמה וכמה, על אחת כמה וכמה, אין אזעלכע זמנים איז לדאבון כל לב ונפש, וואס אידן שטייען אין עפעס אזא פרשת התוכחה, וואס למשמע אוזן דאבה נפשינו ווי הונדערטער אידן נעבעך, הונדערטער אידן נעבעך געהארגעט, און איז קיינעם לא נודע ילדים לא מצאו מנוח און טויזנטער אידן וואס דארפן רפואות מיט ישועות איז בראשית די ערשטע זאך וויסן אז ברא אלקים אז הבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים מען האט געזאגט אז אידן האבן געזאגט שמיני עצרת די וואס האבן געזאגט יזכור מען האט געזאגט בקל מלא רחמים זאגן קל מלא רחמים שוכן במרומים די וואס אפילו די וואס האבן נישט געזאגט יזכור האבן געזאגט אב הרחמים, אב הרחמים שוכן במרומים ברחמיו העצומים, וואסערע קשר האט מלא רחמים מיט שוכן במרומים, אב הרחמים מיט שוכן במרומים, וואסערע קשר האבן די צוויי ווערטער? אב הרחמים שוכן במרומים? קל מלא רחמים שוכן במרומים, וואסערע קשר האבן די צוויי ווערטער? נאר וואס דען? א איד איז זיך אמאל מתבונן. גייט אריבער הייליגע טעג, מען גיט זיך א טראכט, דאס איז, דאס איז א מצב פון מלא רחמים? דאס איז א מצב פון מלא רחמים? אזא, אזא, אזעלכע זאכן? דאס איז אב הרחמים? די תשובה איז שוכן במרומים, פון אויבן זעט מען עס אלץ רחמים, פון דא זעסטו עס טאקע נישט, אבער פון אויבן, פון אויבן זעסטו אז ס'איז אלץ רחמים, פון אויבן, מיט א בליק פון אויבן. מיט א בליק פון אויבן זעהט מען עס אלץ רחמים שטייט אין פסוק אז משה רבינו האט געבעטן דעם רבונו של עולם הודיעני נא את דרכיך זאגט די גמרא אין ברכות דף ז אז משה רבינו האט געפרעגט דעם רבונו של עולם מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב לו וואס האט דער רבונו של עולם געענטפערט הנה מקום אתי ונצבת על הצור וואס טייטש הנה מקום אתי טייטשט מען אזא משל אויף אונזער שפראך איינער וואס גייט דא ער פארט מיט א קאר זעהט ער דעם געגנט, ער זעהט דעם געגנט, ער קען נישט זעהן אסאך געגנט צוזאמען. איינער וואס פארט אויף א פליגער זעהט אלעס, א גאנצע, אלעס צוזאמען. רבונו של עולם זאגט, דו דרייסט זיך דא אונטן וועסטו נישט קענען פארשטיין, דאס וועט דיר זיין שווער, דאס וועט דיר זיין שווער. הנה מקום אתי, ווען וועסט קוקן פון אויבן וועסטו אלס פארשטיין. אב הרחמים שוכן במרומים. פון אויבן וועסטו פארשטיין ווי אלס פירט זיך מלא רחמים. אויף אונזער שפראך ווערט מען גערעדט אז איינער קלאפט אין א קוקער, די קוקער איז ווייס, א קוקער איז ווייס אז דו זעסט אז די קוקער ווערט שווארץ, פארשטייסטו אז דער באלעבאס קוקט דארטן. זעט אויס שווארץ אבער דער באלעבאס שטייט און קוקט מיט זיין גרויס רחמים, ווען דער באלעבאס שטייט און קוקט מיט זיין גרויס רחמנות קוקט ער מיט די רחמנות'דיגע אויגן און ער דערציילט ס'איז געווען ס'איז א קבוצה בחורים זענען געפארן מיט א לאסט מאשין זענען געפארן אין הר הזיתים. די עלטערע געדענקען דא ווי ס'האט אויסגעקוקט א לאסט מאשין אמאל, אמאל האט עס אויסגעקוקט אז דער דרייווער האט געהאט א עקסטערע בודקעלע, א עקסטערע בודקעלע, מען זעט עס, מען זעט עס נאך היינט אזעלכע זאכן? ניין. ער האט געהאט אזא עקסטערע בודקעלע, און, און, און די לאסט מאשין איז געפארן, ס'איז געווען אין הר הזיתים, די בחורים זענען אראפגעגאנגען מתפלל זיין דארטן. איז צוריק געקומען אויפן מאשין, אויפן לאסט מאשין, איז די בחורים ארויף געגאנגען אויפן לאסט מאשין, איינער האט זיך גענומען א תהילים איינער א משניות, איז געווען אזוי במורא דארט הר הזיתים דארט אזא גרויסע ירידה, ירידה, שוין, און זיי גייען, איינער זאגט תהילים איינער לערנט משניות, איינער זאגט, פלוצלינג זעען זיי ווי די לאסט מאשין רירט זיך, ס'פארט אראפ. אוי האט מען געכאפט א ציטער. איינער שרייט שמע ישראל איינער ה' אלקים איינער ממעמקים. מ'האט געזעהן די טויט פאר די אויגן. ס'פארט אראפ השם ישמרינו. ס'פארט אראפ א פחד נורא. פחד נורא נוראות. מ'האט געזעהן פאר די אויגן די טויט. ביז איינער האט געגעבן א גוטן קוק אריין אין דעם בודקעלע האט ער געזעהן ווי דער דרייווער זיצט דארט ביי דעם הגה און פירט. האט ער זיי געזאגט חברה וואס האט עטס מורא דער דרייווער פירט די הגה. דער דרייווער פירט. האבן זיך אלע בארואיגט, וואס מ'האט געוויסט אז די דרייווער פירט, אין יעדן מצב וואס עס זעהט אזוי פאר די מענטשן אויס שווארץ, אבער דאס וויסן אז יש מנהיג לבירה, ראה בירה דולקת אמר, הציץ עליו בעל הבירה ואמר אני בעל הבירה, עס איז דא א מנהיג לבירה, אה, אין אנהייב אז ס'איז געפארן אפילו אויף פֿינף קמ"ש. אפילו פינף האט ער זיך גערירט האט מען געכאפט א ציטער, יעצט עט פארן אפילו אויף הונדערט האט שוין קיינער נישט מורא, וואס ס'איז דא א דרייווער, אז מען ווייסט ס'איז דא א דרייווער האט קיינער נישט מורא, ווייסט איר טוט דאס אריין לייגן טיף אין קאפ, די זמנים וואס די רבונו של עולם ווארט, ווי יעדע מענטש האט זיך זיין תפקיד, איז יעדע תקופה האט זיך זיין תפקיד, ס'איז דא א תקופה וואס די תפקיד איז וויסן די אמונה אז די רבונו של עולם פירט יעדע זאך, די בראשית ברא, ווי ס'ווערט געברענגט, ס'איז עפעס א אלטע סלאנימער ווארט. עס שטייט הללו את השם מן הארץ תנינים וכל תהומות אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עושה דברו עושה דברו שטייט נאר ביי רוח סערה אש וברד איז נישט עושה דברו שלג וקיטור איז נישט עושה דברו פארוואס שטייט עס נאר ביי רוח סערה?

ס'זעט אויס אזא רוח סערה אבער געדענק אז ס'עושה דברו אין יעדן מצב איז יעדע זאך עושה דברו ווי די לשון פון אור החיים הקדוש אין פרשת משפטים מיט א אין לך שעה ורגע ס'נישטא קיין מינוט שאין השם יתברך עושה פעולה עם האדם בין בבחינת גופו ובין בבחינת צרכו ס'איז נישטא קיין מינוט וואס די אייבערשטער מאכט נישט קיין פעולה מיט יעדן מענטשן, סיי מיט זיין גוף און סיי מיט זיין געלט און סיי מיט זיין מיט אלע צרכים. עושה דברו, געדענק אז עושה דברו איז גוט מישט אזוי. אין מדרש שטייט אין ילקוט שמעוני

וואס הייסט נשקו של גוג? אז דוד המלך האט געבעטן ביי די מלחמה פון גוג, נשקו של גוג, סכותה לראשי שיץ אויף מיין קאפ, סכותה שיץ אויף מיין קאפ ווען? ביום נשק ווען נשקו של גוג ווען די מלחמה פון גוג, שיץ אויף מיין קאפ. וויאזוי האט געזאגט אמאל הרב שך, פארוואס האט ער געבעטן נאר אויפן קאפ, און אויף די מאגן דארף מען נישט, אויף די פיס אויף די הענט דארף מען נישט, פארוואס האט ער געבעטן נאר אויפן קאפ שיץ מיר? זאגט ער ווייל ווען ס'קומט נשק, ווען ס'קומט א מלחמה דארף מען שיצן די ערשטע זאך אויפן קאפ, ישוב הדעת. א ישוב הדעת נישט האבן קיין פחדים, לעבן מיט אמונה, די ערשטע זאך בעט מען סכותה לראשי, און די ערשטע זאך בעט מען שוץ אויפן קאפ, ישוב הדעת, אינטערעסאנטע זאך אז די מדרש ס'איז א ילקוט שמעוני תהלים דארטן אין קופ מ, די מדרש הייבט אן דארטן סכותה לראשי ביום נשק, הייבט אן די מדרש אמר רבי יוסי ברבין וואס איז דאס ביום נשק? ביום נשק ביום שהקיץ נושק את החורף. שמיני עצרת, דעמאלט שיצט מען אויפן קאפ. ביום שהקיץ נושק את החורף. דער טאג וואס די קיץ נושק את החורף, דאס איז שמיני עצרת. דעמאלט שיצט מען. נו בכל אופן, סכותה לראשי די טייטש שיץ מיר אויפן קאפ, אז איך זאל וויסן אין יעדע זאך אז דער רבונו של עולם מיט דיר. מיר האבן געשמועסט, דער בעל שם פון מיכלשטאט. ווען ער איז געווען אלס אינגל איז ער שוין געווען א ילד פלא, אלע האבן געוויסט ער האט א ריזן קאפ, א ריזן קאפ, א גאונישע קאפ, און דער קייסער האט אים געוואלט זען, קייסער האט אויך געוויסט ער האט א גאונישע קאפ ער וויל אים זען, האט ער באפוילן דער קייסער מ'זאל אים שיקן רופן. און מ'האט אים געשיקט רופן, אין די פאלאץ פונעם קייסער איז געווען הונדערטע הונדערטע צימערן, די קייסער האט באפוילן אלע מענטשן זאלן שנעל אפלאזן דעם בנין, וואס ער האט געוואלט זען ווי אזוי אז קיינער נישטא ער האט נישט וועמען צו פרעגן וויפיל צייט וועט נעמען ביז ער קומט אן צו אים אין צימער, און די קייסער האט טאקע אלע האבן אפגעלאזט דעם בנין, אלע האבן אפגעלאזט דעם בנין, און די קייסער האט אזוי ארויסגעקוקט פון זיין צימער פונעם פענסטער פונעם פארהאנג זעט ער. ווי דער בעל שם פון מיכלשטאט איז געווען א אינגל דעמאלטס ער גיט זיך א קוק אן אויף אלע הונדערטע צימערן און קוקט זיך אן ער קוקט א האלבע מינוט גיט ער א קוק ביז א האלבע מינוט האט ער מען קלאפט אין טיר מען קלאפט אין טיר פארן קייסער דער קייסער עפנט אים די טיר פרעגט אים וויאזוי האסטו געוויסט איך בין דא קיינער נישט געווען דארט אין בנין האט ער געזאגט איך האב זיך מתבונן געווען איידער איך בין אריין האב איך געזען די אלע פארהאנגען אין די אלע צימערן איז געווען איינגעוויקלט אין די זייט אין די זייט איין צימער איז געווען די פארהאנג פארשפרייט פארמאכט ס'האט פארמאכט. האב איך פארשטאנען אז אלע צימערן די פארהאנגען אין די זייט זאל אריינגיין לעכטיגקייט אין צימער. אבער איין צימער איז די פארהאנג פארמאכט ווייל דארטן באהאלט זיך די מלך. און ער וויל זעהן וויאזוי איך קום אן צו אים. דערפאר האב איך פארשטאנען אז דארטן די מלך. איי ווען די בעל שם פון מיכלשטאט איז אונטערגעוואקסן האט ער געזאגט דעמאלטס אז ווען א מענטש זעהט אז די פארהאנג איז אים פארמאכט. ער דאווענט אויף עפעס און דאווענט און דאווענט און ס'זעט אים אויס ער ווערט נישט נענה. צו עפעס א נסיון וואס ער ווערט נישט פטור פון דעם, זאל ער וויסן דארטן באהאלט זיך דער מלך און ער וויל זען ווי דו קומסט אן צו אים. דארטן ווי דיר זעט אויס דער פארהאנג פארמאכט זיך א קויסל רעש איבער אים נשק. דארטן ווען זיי ווילן דארטן באהאלט זיך דער מלך. דער מלך דארטן באהאלט זיך. אב הרחמים שוכן במרומים. זאגט די וועלט, איינער גיט יענעם א קניפ, ער גיט אים א ס'טוט דיר וויי, אבער ער האלט דיר אן דעמאלטס. רבונו של עולם גיט ער האלט אן כלל ישראל יעצט, אוי, ער האלט אן כלל ישראל, ער האלט, אוי האלט ער אן. אב הרחמים שוכן במרומים. אדרבה, ס'זעט אויס אז מענטשן אזוי מעורפל. זאגט מ'האט געפרעגט אמאל ר' מענדל פוטערפאס ער איז דאך אריבער סיביר דער גרויסער משפיע און דער גרויסער צדיק ער איז אריבער סיביר וואס אונז וועלן אין לעבן נישט קענען פארשטיין וואס דאס מיינט סיביר די שווערע מראות מראות די צרות צרורות זענען דארטן אריבער האט מען געפרעגט ר' מענדל וויאזוי ביסטו עס אריבער זאגט מיט אמונה האבן זיי אים געפרעגט ווי אזוי האסטו געהאט אמונה אין אזא סיביר דאס ווילן מיר וויסן האט ער זיי דערציילט אז דארטן אין סיביר זיי זענען געווען געפענגענע געווען אידן און להבדיל גוים, אידן און להבדיל גוים, זיי זענען געווען געפענגענע דארט, און דארטן איז געווען צוויי הויכע בערג, צווישן די צוויי בערג איז געווען א טיפע טאל, און א גוי ארויף געגאנגען אויף איין שפיץ בארג אריין געקנאקט א אייזן, אויף א צווייטע שפיץ די צווייטן שפיץ בארג אויך אריין געקנאקט א אייזן, צווישן די צוויי בערג איז געווען א טאל. ער האט אריינגעקנאקט אייזענעס אין דעם בארג און דעם בארג, שפעטער האט ער צוגעבינדן א שטריק פון איין אייזן צום צווייטן אייזן, צוגעבינדן א שטריק, און האט געפרעגט דעם גאנצן עולם, חברה ענק ווילן זען ווי איך גיי אריבער אויפן שטריק? האבן זיי געזאגט ניין, אונז ווילן נישט באלד מ'דארף אים צוזאמענקלייבן די אלע ביינערלעך, אונז ווילן מיר נישט זען. אבער ס'איז דאך א חכמה וואס די אייבישטער האט אריינגעגעבן, א לוליין רופט מען דאס, יא, א חכמה וואס די אייבישטער האט אריינגעגעבן, און ער איז אריבער אויפן שטריק, ער איז אריבער אויפן שטריק. שפעטער פרעגט ער זיי נאך וואס ער איז אריבער דעם שטריק פרעגט ער זיי איר ווילט זעהן ווי איך גיי אריבער נאך אמאל דעם שטריק אויף צוריק האבן זיי געזאגט ניין ניין ניין גענוג איינמאל מיר האבן עס נישט געקענט זעהן נאך אמאל אבער דער גוי האט געמאכט א בואי בשלום און ער איז צוריק געגאנגען דעם גאנצן וועג צוריק שפעטער האט ער זיי געפרעגט חברה נו ענק גלייבן איך קען גיין א דריטן מאל האבן זיי געזאגט אונז דארף מען נישט גלייבן אונז האבן געזעהן

נאר דערציילט ר' מענדל וואס ער האט געזען, ער האט געזען עפעס א מיידעלע האט זיך אריינגעזעצט אין וועגעלע, און דער גוי דער לוליין האט איר אריבערגעפירט, האט דערציילט ר' מענדל אז זענען אלע געלאפן שפעטער צו דער מיידעלע, מען האט איר געפרעגט האסט נישט מורא געהאט? האט זי געזאגט ניין, ניין? וויאזוי האסטו נישט מורא געהאט? האט זי געזאגט ווייל דער לוליין דער גוי, דאס איז מיין טאטע. האט ר' מענדל געזאגט כ'האב זיך דעמאלטס אויסגעלערנט אז מען ווייסט אז דער טאטע האלט דעם וועגעלע האט מען פון גארנישט מורא, מען ווייסט אז די גרויסע טאטע האלט דעם וועגעלע ס'זעט דיר אויס שווארץ אבער דער טאטע קוקט פון קוקעל, דאס זעט דיר אויס מלא רחמים שוכן במרומים דארט מען ווייסט די טאטע האלט דעם וועגעלע האט מען פון גארנישט מורא נישט ברויך מען עסן שוקאלאד ווייל די טאטע האלט דעם וועגעלע. דאס איז די יסוד בראשית די ערשטע זאך וויסן אז ברא אלקים את השמים ואת הארץ די טאטע האלט די וועגעלע ווען ס'זעט דיר אויס א קניפ זאלסטו וויסן ער האלט דיר אן דעמאלטס זעט דיר אויס שווארץ דער רבונו של עולם קוקט אריין פון דעם אמנם כן ס'איז פארשטעלט דאס איז די נסיון אויף דעם זענען מיר אידעלעך דערציילט זיך געווען א איד אין ירושלים האט געהייסן רבי פנחס ראזענבוים

האט זיך געמוטשעט דארטן, אוי! און געווען מיט די שמחה, האט ער אזוי געזאגט, ער האט קוים גערעדט, האט ער געזאגט אזוי, אז ס'איז געווען עפעס א, ער האט געוואוינט אויפן פערדן שטאק, מען האט געזען אז ער רעדט פון זיך, ער האט געוואלט מסביר זיין זיין מצב, ווי ער האלט זיך מיט די אמונה, מיטן שמחה, האט ער געזאגט אז ס'איז געווען אויפן פערדן שטאק, געווען א שטוב מיט קינדער, און פלוצלינג אריינגעקומען א גאסט אין שטוב, ווער? א לייב. א רבי אריה, א לייבעלע! פתאום מען כאפט א ציטער, איינער ארויף אויפן שאפע, איינער אויפן פריזשידער, איינער אויפן גאס, כאפט א ציטער, איין יאנקעלע, איינער פון די קינדער, איז געבליבן אונטן, נישט דערשראקן, רואיג, ער שטייט לעבן לייב, און די קינדער האבן געשריגן, וואלט זיך אסתר אים! און ער שטייט און קוקט אויפן לייב, און די קינדער האבן געשריגן מיט פחדים, ווער ווייסט וואס ער מאכט אים באלד. און אינמיטן האט די לייב געלייגט אויף אים די לאפעס. אוי אוי האבן די קינדער געשריגן שמע ישראל מה מכיר צבא השם אלוקים. און די קינדער רואיג געלייגט אויף אים די לאפעס און ער איז רואיג. ביז די לייב האט אראפגענומען די פארשטעלעכץ די תחפושת, ווער האט דאס געווען? די טאטע. דער טאטע האט דאס געווען. זענען אלע אינגלעך, ער איז געווען פארשטעלט אויף א לייב. זענען אלע אינגלעך געלאפן צו דעם יאנקעלע און געפרעגט, יאנקעלע, וויאזוי האסטו געוואוסט די טאטע? וויאזוי האסטו געוואוסט די טאטע? האט ער געזאגט, חברה, דא איז דער פערדע שטאק, א שליסל פון די דירה האט נישט קיין לייב, א שליסל פון די דירה האט נאר טאטי. האב איך געוואוסט אז דער לייב איז א טאטי, נאר האט זיך פארשטעלט אויף א לייב. אזוי האט דער ר' פנחס מסביר געווען זיין מצב, ער זאגט אויב ווערסטו דער טאטע ווייסט די אלע מעשה'ס עס איז פארשטעלטע מעשה'ס דער טאטע איז דא אויך אין אט א כעלם איז טאטע דער רבונו של עולם פארשטעלט זיך דא אינעם לייב אמנם כן אונז בעט מען אויף אזעלכע זאכן פרוק ית עמך מפום אריותא אז די פארשטעלעכטס זאל אראפ גיין זאל מען זען די גרויסע טאטע אבער די תפקיד אונזערע אין אזעלכע זמנים זיך מתעמק זיין און גלייבן א אלץ דינג איז דא די גרויסע טאטע איז דא פארשטעלט ווי די בעל שם פון מיכלשטאט האט געזאגט די פארהאנג איז פארמאכט די טאטע איז דא די קוקער איז שווארץ די טאטע קוקט די די לאסט מאשין פארט נישט אליין דאס איז דא א דרייווער ס'איז דא א דרייווער רוח סערה עושה דברו זיך מתבונן זיין יא דאס איז די תפקיד פון דעם תקופה זיך מתבונן זיין גידו עושה דברו יעדער מענטש האט זיך זיין תפקיד יעדע תקופה האט זיך זיין תפקיד רוח סערה עושה דברו אונז גלייב מיר דאך נישט אין די אלע פוסטע מעשות יא? אונז גלייב מיר דאך נאר אין עושה דברו אויף דעם זעמער אידן רבותי. זאגט נאך א לשון הרמב"ם אין פרק א' הלכות תעניות.

דאס איז דער וואס נעמט אוועק די צרה. ווען מען גיבט א געשריי, יא, כלל ישראל לויפט היינט אריין אין די בתי מדרשים און מתפלל, דער מיט תהילים און דער מיט סליחות זה בכה וזה בכה זיי ב זאגט ער בשם דבר זה מדרכי מדרכי התשובה, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, וזה שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם, זאגט דער רמב"ם ווייטער, אבל אם לא יזעקו, ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם, מען טענה'ן מיט זייער פוסטע, מיט די פוסטע מעשות, ממנהג העולם אירע להם וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות, זאגט דער רמב"ם ס'איז א דרך אכזריות און די אייבישטער זאל אפהיטן דער רמב"ם זאגט אז אז דאס איז וואס ברענגט נאך צרות די אייבישטער זאל אפהיטן השם ישמרנו ויצילנו אז די טייטש איז ער האט זיך מתבונן ווי אזוי זענען זיי אריינגעגאנגען די מחבלים, פון ווי זענען זיי אריינגעגאנגען, אה? וויאזוי זענען זיי אנטלאפן, ווי די וועלט זאגט אז ס'איז געווען אמאל עפעס איינער, ער האט געהאט א אינגל א פרא אדם, א חיה רעה, א קינד וואס קאמאנדעוועט א פרא, ער איז געווען א גאר א ווילדער אינגעלע, א ווילדער אינגעלע, די טאטע האט זיך געפילט ער מוז אים מחנך זיין, האט אים אראפגעלאזט א גוטן פאטש, פארוואס האט ער אים געגעבן א גוטן פאטש, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט ער זאל ווערן א מענטש, און ער זעט ווי די אינגל לויפט אריין אין צימער, און ער נעמט א פעדער מיט א בלאט און ער הייבט אן צו שרייבן באריכות א ביאור מבאר וואס מיינט דאס א פאטש און ער איז מבאר עס קלאר אז וואס מיינט דאס א פאטש אז עפעס אזא הארטע זאך וואס איז די האנט האט מיט א פלוצלינג געגעבן נוחת געווען אויף א ווייכע פלייש אויפן באק פלוצלינג אזא פעסטע דאס, און פון דעם איז געווארן א קול א קלונג, און די באק איז געווארן רויט, און גייט אריבער אפאר מינוט גייט אראפ די רויטקייט פונעם פון די באק, אזוי איז ער מנתח און מבאר וואס איז דאס א סטירה א פאטש? די טאטע איז געווארן אויסער זיך, איך האב אים געגעבן א פאטש פארוואס? ער זאל ווערן א מענטש, און דער גייט ער מבאר וואס מיינט דאס א פאטש, רבותי אזוי קוקט עס אויס ממש די בילד, כביכול האט דא געגעבן א פאטש, דער רבונו של עולם וויל אונז זאל מיר תשובה טון צו אים, און גייט ער און ער מבאר וואס די פאטש איז, די מחבל איז אריינגעגאנגען פון דארטן צו ער איז אנטלאפן אהין, פון ווי איז ער אריין און ווי איז ער אנטלאפן. אויף דעם זאגט דער רמב ם אזא שארף לשון, ער זאגט מדרכי התשובה אז דו זאלסט פארשטיין דער רבונו של עולם האט דיר געגעבן דעם פאטש, זאל נישט זיין ווי דער נביא זאגט לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו, מ'איז מנתח דעם פאטש, ווי איז ער אריינגעקומען ווי איז ער ארויסגעקומען, אויף דעם זענען מיר אונז אידעלעך ווייסן מיר אז דער רבונו של עולם וויל עפעס פון אונז. איר ווייסט דער לשון הרמב ם דא, דער רמב ם זאגט אז טאמער איינער האט, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע להם, וצרה זו נקרה נקרית, זאגט דער רמב ם הרי זה דרך אכזריות, ס'איז א דרך אכזריות, דער רמב ם שרייבט נישט דעם לשון. אויף קיין שום עבירה שבתורה. אויף קיין שום עבירה שרייבט נישט דער רמב ם די לשון ס'איז דרך אכזריות. פארוואס דא שרייבט עס דער רמב ם? דער פשוט'ער פשט איז ווייל דער רמב ם איז ווייטער ממשיך, ס'איז דרך אכזריות און די און דאס איז וואס איז גורם צו מוסיף זיין נאך צרות. דערפאר הייסט עס דרך אכזריות. אבער אנדערע זענען מסביר פשט אין רמב ם פארוואס דער רמב ם זאגט דרך אכזריות. ווייל אז דו קענסט תולה זיין אויפן בעל הרחמים, דו קענסט תולה זיין אזא זאך אויפן בעל הרחמים, אז פלוצלינג האט ער סתם אוועקגענומען אזויפיל הונדערטע נפשות. פלוצלינג אן קיין סיבה זאגט דער רמב ם הרי זה דרך אכזריות נאר אן אכזר קען טראכטן אזוי אז דו פארשטייסט נישט אז דער אייבערשטער וויל עפעס פון דיר אז דער אייבערשטער וויל עפעס דא איז געקומען פלוצלינג אזא פאטש לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומיות שבלב זאגן אז דאס איז געשען פלוצלינג אן קיין סיבה דאס איז נאר אן אכזר קען טראכטן אזוי ער האט אוועקגענומען אזויפיל נפשות פון אידן פלוצלינג נאר ווי זאגט דער בעל התניא, אל תהיו כסוס כפרד זאגט דוד המלך אין תהילים, זיי נישט ווי דעם פערד, דער פערד מען שמייסט אים ער גייט ווייטער, דו גיי נישט ווייטער גיב זיך א שטעל אפ גיב א קוק ווער שמייסט פארוואס שמייסט, גיב א קוק ווער קלאפט פארוואס קלאפט, זיי נישט ווי דער פערד מען קלאפט אים ער גייט ווייטער, גיב זיך א דריי אויס גיב א קוק ווער קלאפט פארוואס קלאפט, וואס דא גייט פאר. צו פארשטיין אז די אב הרחמן מאכט אזא זאך איז כל חד וחד בדידי' עפעס א בדק הבית, זיי דערציילן אז איינער האט געפרעגט דעם קדושת ציון אינמיטן קריג, איינער האט געפרעגט דעם קדושת ציון אינמיטן קריג, די נאצים ימח שמם האבן דאך דארטן געהארגעט דער אייבישטער זאל שומר ומציל זיין, און ער פרעגט דעם קדושת ציון זאג נאר, וואו איז דער רבונו של עולם? וואו איז דער רבונו של עולם דא? אזא הסתר פנים. האט ער אים געזאגט דער קדושת ציון, אז ס'איז געווען א איד האט געהאט א ווילא, א דירה א ווילא, ארום דעם ווילא איז געווען א גארטן, ארום דעם גארטן איז געווען א גדר, און אונטערן גדר איז געווען חיות טרף, לייבן, בערן, וואלפן, חיות טרף איז געווען ארום אונטערן גדר. און דער איד, דער באלעבאס האט געהאט א בחור וואס כסדר פלעגט אריבערטאנצן דעם גדר, און דער טאטע האט אים געווארנט, מען טאר נישט אריבערטאנצן דעם גדר, ווייל ס'איז דא דארטן חיות, לייבן, דער, אבער א בחור איז דאך א אויבער-חכם, א בחור, דווקא אריבערטאנצן. און דער טאטע ווארנט אים, מען טאר נישט אריבערטאנצן, א בחור, א אויבער-חכם, דארף ער. דער טאטע האט נישט געהאט צו צוויי ברירות, דער טאטע האט זיך פארשטעלט פאר א לייב, האט זיך אנגעטון ווי א לייב, האט מיט אזא, ער האט זיך אנגעטון ווי א לייב, און ווען דער בחור איז אריבערגעטאנצן האט ער געמאכט אזוי, ער האט זיך פארשטעלט ווי א לייב, ער איז געגאנגען על ארבע, ווען דער בחור, זון איז אריבערגעטאנצן האט ער אים געגעבן א גוטן בייס, ער האט אים געגעבן א גוטן צובייס, און דער בחור האט געשריגן טאטי טאטי, ער האט נישט געוואוסט אז דאס איז דער טאטע, ער האט געשריגן טאטי אין שטוב, לעורר רחמי האב על הבן, טאטי טאטי, און ער האט אים גוט צוביסן, און שפעטער איז דער טאטע געגאנגען ארום און ארום.

ימח שמו. דער רבש"ע פארשטעלט זיך אין אים, און ער ווארנט דיר, טאנץ נישט אריבער קיין גדרים אין יראת שמים זאל נישט זיין קיין ושב מאחריך. ער ווארנט טאנץ נישט אריבער קיין גדרים, א גדר אין יראת שמים, כל חד וחד בדידי', יעדער איינער מיט זיינס, אבער א גדר אין יראת שמים וואס זאגט דא איז די אייבישטער. פונקט ווי דארט ווען די טאטע האט געזאגט אז ער איז דאס געווען, ער האט זיך פארשטעלט אין א לייב, האט ער געזאגט דער רבש"ע איז דא, דער רבש"ע פארשטעלט זיך אין אים, און ער ווארנט טאנץ נישט אריבער קיין גדרים. און זיין קיין ושב מאחריך שטייט בראשית ברא אלקים שטייט דאך וועגן יראת שמים ראשית חכמה יראת השם אזוי אז א איד צוזאמען מיטן התחזקות מיט צוזאמען מיטן התחזקות וויסן אוודאי נאר מיט א התחזקות מיט א התחזקות וויסן אז דער רבונו של עולם רעדט מיט מיט אים יראת שמים רבי שלום'ל שאצער איז געווען ער איז געגאנגען מיט זיין איידעם דער וועדיסלאווער רב געווען מיטן מלחמה און ביי מלחמה האט מען דאך אכט געגעבן ס'זאל זיין טונקל אין אלע הייזער אז די אויב די שונאים זאלן נישט געווען כמו כן מישב זיין טונקל און און וואס האבן די אידעלעך געמאכט? זיי האבן דאך געוואלט זיין ליכטיג, וואס האבן זיי געטון? מען האט געקויפט שווארצע בד, שווארצע סחורה, און מען האט אנגעצינדן די לעקטערע, און מען האט געלייגט די שווארצע בד, די שווארצע סחורה האט מען געלייגט אויף די פענסטער, שווארצע. ווען דער איד איז געגאנגען קויפן, א איד איז געגאנגען קויפן אזעלכע שווארצע בד, האט דער מוכר אים געפרעגט צוויי שאלות. איין שאלה האט אים געפרעגט וואס איז די נומער לאמפ? ווייל טאמער די לאמפ איז א טויזנטער און איז א שטארקע לאמפ דארף ער אסאך א שווארצערע בד מער א דיקערע בד א דיקערע שווארצע בד טאמער ס'איז א שוואכערע לאמפ דארף ער נישט אזא שווארצע בד אבער טאמער ס'איז א שטארקערע לאמפ דארף ער א טיפע א שווארצע דיקע א דיקע שווארצע בד איין שאלה די צווייטע שאלה וואס איז געווען ווי נאנט איז די לאמפ צום פענסטער ווייל וואס נענטער ס'איז צום פענסטער דארף מען מער א דיקערע שווארצערע בד שטאף. איז די צוויי שאלות האט מען געפרעגט, די ערשטע שאלה וואס איז א נומער די לאמפ, טאמער ס'איז א שטארקע לאמפ דארף מען א שווארצע בארד, די צווייטע שאלה ווי נאנט ס'איז צום פענסטער. איז רבי שלום משאץ האט דארטן שפאצירט מיטן וואידיסלאווער רב אזוי אינמיטן מלחמה, האט אים באוויזן אויף עפעס א פענסטער, זעהסט דארטן איז דא א שווארצע בד, א דיקע בד, א דיקע און א שווארצער, ס'איז א סימן אז דארטן איז דא גאר א שטארקע לאמפ און ס'איז נאנט צום פענסטער, דו ווילסט זאגן אז מען זעהט אזא שווארצע בד, מען זעהט אזוי טונקל, וועסטו וויסן דא איז באהאלטן א גרויסער אור און ס'איז שוין אט אט אט נאנט צום פענסטער. דא איז באהאלטן גאר א גרויס אור און דא איז און דאס איז גאר נאנט צום פענסטער אזוי ארום אז א איד אוודאי און אוודאי דארף ער זיך מחזק זיין וויסן אז דא איז באהאלטן א אור און ס'איז נאנט צום פענסטער בראשית ברא אלקים את, זאגט רבי מאיר'ל פרעמישלאנער שטייט פון אפטער רב אויכעט בראשית ברא אלקים את ראשי תיבות בית בית אלף אלף וואס איז ראשי תיבות? בראשית ברא אלקים את בית בית אלף אלף ראשי תיבות בך בטחתי אל אבושה בראשית ברא אלוקים את בית בית אלף אלף ראשי תיבות אשרי אדם בוטח בך אז מיט דעם הייבט אן די תורה ווייל דאס איז די ערשטע יסוד פון א אידן די מהות פון א אידן בך בטחתי אל אבושה אשרי אדם בוטח בך זיך מחזק זיין אין יעדן שווארצע בד וויסן אז דא איז באהאלטן דאס איז די עיקר תורה דאס איז נישט אין סי' רדזון, אין ירושלמי שטייט אין ברכות פרק ה' הלכה א', רב חזקיה בשם רבי יוחנן אמר, לעולם לא יהי' פסוק זה מיט זז מתוך פיך, די גאנצע צייט זאלסטו האלטן איין זאגן וואסערע פסוקים? השם צבקות עמנו משגב לנו אלקי יעקב סלה, רבי יוסי בשם רבי יוחנן ורב חייא וחברייא אמרו, השם צבקות אשרי אדם בוטח בך. כסדר זאגן אשרי אדם בוטח בך, כ'האב חז ל געמאכט אמונה און בטחון, יעצט זאגט דער חפץ חיים אז ס'שטייט די צווייטע פסוק די וואך וואס שטייט והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זאגט דער חפץ חיים אז פון אנהייב בריאה האט דער רבונו של עולם אויסגעלערנט, אזוי איז אין טבע הבריאה, אז אפילו ווען ס'איז א מצב ביי א בחור ביי א אינגערמאן פון הארץ היתה תוהו ובוהו, ס'איז א מצב פון חושך, זאלסטו וויסן דעמאלטס איז אויך דער רוח אלוקים מרחפת על פני המים, און דעמאלטס זאלסטו וויסן רבונו של עולם חופף, און בקרוב וועט זיין ויאמר אלוקים יהי אור, בקרוב וועט זיין יהי אור. דאס איז רבותי דאס שטייט אין אנהייב פר' די צווייטע פסוק זאגט ער, ווייל דער ווייל דער רבונו של עולם האט געוואלט מיר עפעס אריינלייגן אין ט, זאל וויסן אז אין טבע הבריאה, אבער ווען ס'זעט דיר אויס תוהו ובוהו, זעט דיר אויס חושך, זאלסט וויסן דעמאלט איז אויך רוח אלוקים מרחפת על פני המים און דעמאלט וועט זיין ויאמר אלוקים יהי אור דעם ניק מיט א התבוננות אבער מיט א התבוננות רבותי אביסל אנדערש אביסל אנדערש אין אזא מצב אביסל אנדערש זיך געפירט אנדערש געדאוונט אנדערש געלערנט אויב דער דער דער דער ברטנורא זאגט שטייט אין פרשת בשלח שטייט ופרעה הקריב ויצעקו בני ישראל אל השם וואס זאגן חזל ויצעקו בני ישראל אל השם תפסו אומנות אבותם זיי האבן גענומען דאווענען זאגט די ברטנורא ס'דא א ספר עמר נקא שרייבט ער דארטן תפסו אומנות אבותם זיי האבן געדאוונט ווייל זייער טאטע האט געדאוונט דערפאר די מצב געווען אזא בראך ער האט געדאוונט צייך איז מיר אמר צייך ווידער אנגעטון א גארטל ווייל זיין טאטע האט עס געמאכט זיי האט געדאוונט א מסורתי מסורתי נאר זיין טאטע האט געדאוונט, איך זאג דיר, ער מאכט זיך נאך, ער מאכט זיין טאטן נאך, ער האט ויצעק, דערפאר איז געווען די מצב ביטער, ווען ס'קומט אבער אזא מצב איז א ויצעקו, מען גיבט א געשריי, מיט א געשריי, ער שרייבט דער חפץ חיים, דא א פסוק אין פרשת כי תבוא, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו, זאגט ער וישמע השם את תפילתנו לא נאמר, שטייט וישמע השם את קולנו, פארוואס? פארוואס שטייט את קולנו ללמדנו שצריכים לצעוק בקול בעת צרה, טאר נישט דאווענען פונקט ווי מ'דאווענט פאר צוויי וואכן, צוויי וואכן געווען עשרת ימי תשובה האט מען געדאווענט אדער געדאווענט, אבער שצריכים לצעוק בקול בעת צרה דארף מען שרייען בקול, ווייל בזה עונה השם תיכף, ווען די צעקה איז בקול עונה השם תיכף ענטפערט דער אייבערשטער גלייך, זאגט ער אף כי לפעמים זאגן חזל אז ס'געדויערט ביי תפילה, ס'דא אמאל א תפילה וואס נענה לכמה ימים, און ס'דא און חזל זאגן ס'דא אמאל א תפילה וואס נענה לכמה שנים, ס'דויערט אפאר יאר. זאגט ער אבל א צעקה בקול מועלת מיד גלייך אויפן פלאץ, ווען ס'איז צעקה בקול, קול מיינט דאך נישט ער מיינט שרייען בקולות, צעק ליבם אל השם, די הארץ זאל שרייען. אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, אין זוהר הקדוש שטייט צעקה איז בלב, צעק ליבם אל השם, וואס הייסט צעק ליבם אז דו ווייסט אז נאר די אייבערשטער קען העלפן. נישט מיט דער, ער האט זיך משתדל די השתדלות און די השתדלות, און איינער פון די השתדלות איז ער דאווענט אויכעט, ניין? זאגט דער זוהר הקדוש צעקה איז טייטש צעק לבם אל השם צעקה וזעקה דבר אחד, זאגט דער זוהר הקדוש וזה, די צעקה ווען מען שרייט, מען דאווענט נישט ער דאווענט, טוב ס'איז אים עפעס א וואויס האבן, נאר ער דאווענט, ער שרייט, זאגט דער זוהר הקדוש זה קרובה להקדוש ברוך הוא יותר מתפילה ואנחה, דכתיב כי אם צעוק יצעק אלי אויף דעם איז א הבטחה שמוע אשמע צעקתו, ווען ס'איז א צעקה מיטן הארץ דו ווייסט אז נאר די אייבערשטער קען העלפן, דא ביי אזא צעקה זאגט ער צעקה בקול מועלת מיד, ביי תפילה איז אסאך מאל כמה ימים און אסאך מאל כמה שנים, אבער א צעקה בקול העלפט אויפן פלאץ. אמר רבי ברכיה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל נחמתי כי המלכתי את שאול למלך, מה כתיב שטייט דארטן, ויחר לשמואל ויזעק אל ה' כל הלילה, הניח הכל, זאגט דער זוהר הק', ער האט אלץ צוגעלאזט, ולקח צעקה, ער האט אנגענומען צעקה, ער האט גענומען אלעס דינגען, אתם וויסט צעקה פארוואס? משום דהיא קרובה לקודשא בריך הוא יתיר מכולהו, צעקה איז דאס די קרוב צום אייבערשטן, הדא הוא דכתיב הנה צעקה ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי. נו אבער דא פארשטייט דא זאגט ער אז בשעת צרה ווייסט ער נישט קיין א צעקה, צעקה טייטש אז די הארץ זאל שרייען, וויסן אז נאר די אייבערשטער קען מיר העלפן, און צעקה בקול מועלת מיד. דא איז געווען א איד האט זיך געהייסן ר' קלמן, א אונגערישער איד, ער דערציילט אז די נאציס ימח שמם זענען אריינגעקומען צו אים אין אין זיי זענען אריינגעקומען אין אונגערן, האבן זיי געכאפט די אלע חברה וואס זענען געווען פון אַכצן ביז פינף און פופציג, פון אַכצן ביז פינף און פופציג האבן זיי גענומען צו די ארבעט, און די אלע וואס זענען געווען אונטער אַכצן, און העכער פינף און פופציג גלייך אין קאלעך אויוון, אין אויוון פארברענט. ווי אזוי האבן זיי געוויסט ווער איז אַכצן ווער נישט? צוליב דעם אריינגעקנאקט א א שטאנג, א אייזערנע שטאנג אין וואנט, אין א געוויסע גובה, ווער ס'איז אנגעקומען ביז צום שטאנג, ווערט געזאגט ער איז א אַכצענער צו די ארבעט, ווער ס'איז נישט אנגעקומען צום שטאנג, גלייך אין קאלעך אויוון, צו פארברענען, קיין אוישוויץ. האט ער געזאגט ר' קלמן אז ער איז דארטן אריבערגעגאנגען, אבער ער איז געווען א אינגער, ער האט געוואלט אנקומען צום שטאנג האט ער זיך אוועקגעשטעלט אויף די שפיץ פינגערס פון די פיס, האט אים נישט געהאלפן מ'האט אים גענומען גלייך קיין אושוויץ אזוי האבן זיך געמאכט אסאך קינדער מען האט זיי גענומען אלע אויפן באן קיין אושוויץ אסאך אסאך א ים מיט קינדער דארטן געווען אויף די באנען מען האט זיי געפירט קיין אושוויץ און אויפן וועג אויף אושוויץ האבן אלע געוויסט אז ס'איז די לעצטע וועג מען גייט זיי פארברענען
האט ער געזאגט אויפן וועג האט זיך איין קינד אויפגעהויבן און געזאגט חברה אונז ווייס נאר א צעקה צום אייבערשטן א צעקה צום אייבערשטן און רבותי ס'איז געווען א צעקה וואס זיי האבן געוויסט אז ס'איז די לעצטע וועג זייער זיי האבן אנגעהויבן ממעמקים אוי איז געווען דארטן קולות ממעמקים בכיות וצעקות נוראות ער זאגט ווען זיי זענען אנגעקומען דארטן ביי די גזים האט ער שוין אריינגעלייגט אין תא הגזים מ'האט אריינגעלייגט אין תא הגזים די אלע קינדער אלע ער האט געדארפט דארטן אנצינדן דער נאצי האט געדארפט אנצינדן האט ער נישט געהאט גענוג גאז האט נישט געהאט גענוג גאז דערפאר האט ארויס גענומען אלעמען, אלעמען ארויס גענומען, און זיי אלע געראטעוועט געווארן ביים לעבן. איז רבי קלמן פלעגט שטענדיג זאגן איך לעב ממעמקים. איך לעב ממעמקים. פארשטייט? מען לעבט ממעמקים, פון א געשריי, וואס איז געווען? זיי האבן געזאגט ממעמקים, פונקט ווי דו זאגסט ווען דו האסט געענדיגט תהילים,

צעקה בקול לעצטע יאר האט דאס דערציילט די מעשה איז געווען ביים כתב סופר בשעת וואס האט נארמאל היינט איז געווען די יארצייט פון חתם סופר און די כתב סופר האט ממלא מקום געווען זיין טאטן אין פרעשבורג איז געווען דארטן אין פרעשבורג די מושל פון פרעשבורג איז געגאנגען אין די גאס און ס'איז דעמאלטס געגאנגען א איז געווען עפעס א איד וואס האט געהאט א משרת א גוי און דער מושל איז געגאנגען אין די גאסן און האט געהאט אין קעשענע א בערזל וואס איז געווען מיט אסאך שטרות פון געלט, און דער משרת דער גוי האט געזען דעם בערזל האט ער עס ארויסגעלקח'נט, האט עס ארויסגענומען פונעם מושל, און ווי האט ער עס באהאלטן? ביי זיין באלעבאס די איד. ביי זיין באלעבאס דער איד, דארטן האט ער עס באהאלטן. דער מושל איז געוואר געווארן, מ'האט עס ארויסגענומען פון זיין קעשענע, אוי איז ער געווארן בחרון אף וזעם וכעס, אזא חוצפה מ'קען אים ארויסנעמען פון קעשענע, מ'קען אים ארויסנעמען פון קעשענע, ער איז געווארן מיט א געפערליכן כעס, ווי קען געשען אזא זאך? מען האט געהייסן באפוילן די אלע שוטרים פאליציי פון פרעשבורג זאלן ארום גיין מבית לבית כאפן ווי מען טרעפט אויס דעם בערזל און דעם וואס מ'כאפט דעם בערזל זאל מען ברענגען מען זאל אים הענגען אין כיכר העיר לעיני כל המדינה למען ישמעו ויראו וואס הייסט מען גנב'עט ארויס פון א מושל א בערזל? די שוטרים זענען אריבער געגאנגען מבית לבית ביז מען האט עס געטראפן ביי דעם איד. ווייל דער משרת די גוי האט עס באהאלטן ביים איד. גלייך האט מען גענומען די איד מיט קייטעלעך האט אים אריינגעזעצט אין תפיסה און די איד האט געשריגן אז ער איז חף מפשע ער האט גארנישט געמאכט ער האט גארנישט געמאכט ער ווייסט נישט ווי ס'איז אנגעקומען צו אים. און זיי האבן געזאגט דריי נישט די קאפ קיין אים צו קיין הוי' און מ'האט אים שוין געדארפט ארויסנעמען א הריגה דאנערשטאג צוועלף אזייגער בייטאג האט מען געדארפט ארויסנעמען א הריגה לעיני כל העיר. דער כתב סופר איז געוואר געווארן פון דעם, איז אריין געגאנגען בעובי הקורה, ער איז געגאנגען אין די אלע אפיסן, פון די אלע פענסטערס, די אלע שרים, און ער איז דארטן געלאפן מיט געלט, האט ער געטיילט קאנווערטן מיט געלט פאר אלע שרים, און ער האט געזאגט, איך קען דעם אינגערמאן, איך בין זיכער מיליאן פראצענט אז ער האט עס נישט גע'גנב'עט, איך קען אים, ער האט נישט גע'גנב'ט, ס'קען נישט זיין ער האט עס נישט געמאכט. די פראבלעם איז געווען, אז קיינער האט זיך נישט געקענט דא אריינמישן, ווייל דער מושל איז געווען אין אזא כעס, אז יעדער איינער האט געציטערט צו רעדן. האט ער געזען ס'גייט נישט, האט ער זיך אויפגעהויבן די כתב סופר אריבער געפארן קיין בודאפעסט, בודאפעסט איז געווען די עיר הבירה, דארט איז געווען די גאר שרים העליונים, די גרעסטע שרים, ער איז דארטן געפארן און געווארפן שוחד אויף אלע זייטן, און האט צו אלע שרים גערעדט, ער האט געזאגט איך קען דעם אידן, ער האט ער האט עס זיכער נישט געמאכט, מיר האבן מיר קלאר. ס'איז נישט געווען צו וועמען צו רעדן, ווייל די אלע שרים האבן געציטערט צו רעדן, ווייל דער מושל איז געווען אין אזא כעס, אין אזא כעס. בקיצור, מיטוואך ביינאכט, ער איז ביזן לעצטן מינוט געבליבן אין בודאפעסט, מיטוואך ביינאכט איינס אזייגער ביינאכט האט ער געזען אז ס'איז נישטא צו וועמען צו רעדן, ער האט גערעדט אלץ אין פארמאכטע אויערן, פארמאכטע פענסטערס, ער האט זיך אויפגעהויבן און אהיימגעקומען קיין פרעשבורג, ער האט זיך אוועקגעזעצט דארטן אויפן סאפא, ער איז געווען אזוי אויסגעמוטשעט פון די אלע טעג וואס ער האט אנגעהאט, ער האט זיך אוועקגעזעצט אויפן סאפא און ער איז אנטשלאפן. און אנטשלאפן געווארן. גלייך ווי ער איז אנטשלאפן געווארן איז נתגלה געווארן צו אים דער הייליגער חתם סופר פון הימל די טאטע. און דער חתם סופר האט צו אים געזאגט, מען גייט ארויסנעמען פון ביי דיר אין קהילה גייט מען ארויסנעמען א אינגערמאן להריגה מארגן צוועלף אזייגער, ער גייט איבערלאזן אונטער זיך א אלמנה מיט יתומים, און דו לייגסט זיך שלאפן? און דו קענסט יעצט גיין שלאפן? מען גייט ארויסנעמען א אינגערמאן על לא עוול בכפו גייט מען ארויסנעמען און דו לייגסט זיך שלאפן? האט ער געשריגן, טאטע נו וואס זאל איך טון? וואס קען איך טון? איך בין געלאפן אין אלע פענסטערס אין בודאפעסט און אין פרעשבורג, וואס, כ'האב געשפרייט געלטער, וואס נאך קען איך טון? האט דער הייליגער חתם סופר אים געזאגט, וואס טון? האט ער אים געשריגן, דאווענען! דאווענען! וואס, וואס טון? צוויי אזייגער ביינאכט רבותי, האט זיך געגעבן א כאפ אויף פון דעם חלום, גלייך ווי ער איז אנטשלאפן געווארן געווען די חלום האט זיך געגעבן א כאפ אויף, האט ער געהייסן אלע משמשים אריבער קומען, האט אויפגעוועקט די משמשים זאלן גיין אויפוועקן גאנץ שטאט, אנשים נשים וטף, אויפוועקן גאנץ שטאט, אלע אריין לויפן אין בית מדרש, דריי אזייגער ביינאכט אלע אריין אין בית מדרש, די כתב סופר איז אריין געקומען אין בית מדרש נאך זיי, און האט געגעבן א מאך אויף דעם ארון קודש, און האט געגעבן א קלאפ אויפן בימה און געזאגט רבותי, איך בין געווען אין אלע פענסטערס און אלע שרים, געקלאפט אין אלע טירן, אלע טירן זענען פארשלאסן, ס'איז נישטא צו וועמען צו רעדן, אלץ איז פארשלאסן, האט ער געשריגן דעם עולם אבער שערי שמים לא ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו, איר קענט זיך פארשטעלן די עולם האט זיך געגעבן א צעוויין, מען ווייסט מארגן גייט מען ארויסנעמען א אינגערמאן להריגה. דער עולם האט זיך צעוויינט דארטן, ס'איז געווען דארטן שיטן נחל דמעות, און דא איז געווען דער נס, וואס? צומארגנס ווען מ'האט ארויס גענומען דעם אידן להריגה, מ'האט אים ארויס גענומען פון תפיסה, האט דער שופט דארט מחליט געווען, אז מ'האט דאך אזויפיל, מ'דארף דאך חקירות, אז דער משרת, דער משרת איז דאך א שטוב מענטש, דער משרת איז דער גוי, ער איז דאך א שטוב מענטש דארט, מ'האט מיט אים בכלל נישט גערעדט, לאמיר מיט אים אויך עפעס רעדן, חוקר זיין עפעס, נא, וואלט איך מיט דעם נישט, האט מען איהם אנגעהויבן חוקר צו זיין און ער איז דאך נישט געווען גרייט אויף קיין חקירות בכלל, ס'איז זיך געווארן ביי אים אזוי פלוצלינג, איז ער צובראכן געווארן אינמיטן, האט מודה געווען און מ'האט געהאנגען דעם משרת און די איד איז געראטעוועט געווארן. איר פארשטייט וואס הייסט דאווענען? איר פארשטייט וואס הייסט צעקה בקול מועלת מיד וואס ער זאגט? ס'איז ביי איהם, נאר ונצעק מאכט וישמע השם את קולינו. נישט נאר ביי ונצעק סדר נאכט. נישט נאר ביי ונצעק, ונצעק א צעקה בקול מועלת מיד. צעקה הײסט אַז די האַרץ זאָל שרײַען, נאָר, איך װײס, ס'איז געװען, געװען עפּעס אַ קאַרלינער אין בריסק.

א צעקה פון יעדן אידן, דער פלא יועץ ברענגט א מורא'דיגע לשון, ער זאגט אז מען זאגט ביי אין תהלים ק ו אין תהלים ל ד מען זאגט דאך עס יעדן שבת, פני ה' בעושי רע להכרית מארץ זכרם, און וואס שטייט שפעטער? צעקו וה' שמע ומכל צרותם, זאגט דער פלא יועץ אין ערך צעקה.

וויטער געזאגט דער חק על יצחק, ששש ג מאודי קייטא ווייטא וואודעק מפני שהכל יפול אבער זומם. זאגט אודאי מען דריקט אייטער מען זאל ווערן גוט אבער אייטער איז שוין גוט אודאי וואס דריקט מען ווייטער מפני שהכל יפול אבער שמים. מען ווארט אויף א אידישע תפילה. א תפילה. א תפילה, אלע דאווענען דא נישט קומען דא זאגן דאווענען. עס איז דא אזא ווארט דער חיד"א זאגט דאך מען זאגט שועת עניים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע זאגט ער באט האט מיינסט אים לב געווען אבער ביי שועת עניים שטייט נאר אתה תשמע שטייט נישט תושיע רבונו של עולם הערט שטייט נישט ער אה? ביי צעקת הדל שטייט תושיע נאך א נפקא מינה, ביי שועת עניים שטייט עניים לשון רבים, צעקת הדל א יחיד, זאגט דער חיד"א, אפילו א יחיד, טאמער ס'איז אבער א צעקה, איז נישט סתם ותושיע העלפט די אייבישטער גלייך, און קען זיין אפילו עניים לשון רבים, אבער עס איז נאר שועה איז אתה תשמע שטייט נישט תושיע. א צעקה בלב, אנדערש געדאווענט. און דער מהרש"א זאגט דארטן אויפן פלאץ, דארט אין די גמרא דארטן,

אנדערש געדאווענט. די אלשיך הקדוש זאגט איר זענט פרשת בראשית א מורא'דיגע ווארט. יעקב אבינו האט געקריגן די ברכות פון יצחק יא? שפעטער איז אריינגעקומען עשו דער עולם געדענקט ער ברענגט ברכני גם אני אבי בא אחיך במרמה דיין ברודער האט צוגענומען ויקח ברכתך. האט ער אנגעהויבן צו זאגן, טאטע בסדר אבער לא אצלת לי ברכה, גיב מיר אויך א ברכה. ויען יצחק ויאמר לעשו, האט ער אים געזאגט, איך קען דיר גארנישט געבן, ווייל הן גביר שמתיו לך, ער איז שוין געווארן דער גביר, ער איז שוין געווארן דער אדון, ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, אלץ האט ער שוין געקריגן, איך קען דיר גארנישט געבן, איך קען דיר גארנישט, איך האב שוין נישטא וואס צו געבן. אזוי זאגט אים יצחק. שטייט ווייטער אין פסוק, ויאמר עשו, הברכה, ויאמר עשו אל יצחק אביו, הברכה אחת היא לך אבי, וישא עשו קולו ויבך,

שטעל דיר פאר ווען א איד לאזט טרערן ביים דאווענען. ס'ווערט א נייע ציור, א נייע מצב. דאס איז אביסל אנדערש געדאווענט פון אנדערע אין אזעלכע טעג. פון איין זייט מתגבר זיין שטארק די אמונה, פון די אנדערע זייט אביסל די תפילה איז אביסל אנדערש. ר' פנחס'ל קאריצער ס'שטייט אין אמרי פנחס ס'האט זיך געדרייט שטייט אין אמרי פנחס אז ביי ר' פנחס'ל קאריצער האט זיך געדרייט א איד ער האט געהייסן ר' בערל כהן דער ר' בערל כהן לא עלינו ולא עליכם ס'זענען אוועק עטליכע קינדער עטליכע קינדער אוועק און ר' פנחס'ל קאריצער האט אים צוגערופן און האט אים געזאגט בזה הלשון שטייט דארטן מיינער! ווייסט וואס מיינער הייסט? מיין בעסטער חבר, ווי זאגט מען? מיינער! מיינער! איך בעט דיך! ווי לאזט מען די קינדער שטארבן? דו גלייבסט עס נישט? אז דער גרעסטער רשע, אז ער שפארט זיך איין צום אייבערשטן, קען ער ביי אים אויסבעטן וואס ער וויל. ער שפארט זיך, ער לאזט זיך נישט, קען ער אויסבעטן ביי אים וואס ער וויל. צעק! מיינער! ווי לאזט מען די קינדער שטארבן? דו גלייבסט עס נישט? אז דער גרעסטער רשע, אז ער שפארט זיך צום אייבערשטן, קען ער ביי אים אויסבעטן וואס ער וויל. דאס איז היינטיגע צייטן אביסל אנדערש געשריגן, געדאווענט, געשריגן. ווילסט וויסן וואס מ'ווארט היינט? ער זאגט דער מבי"ט מבי"ט זאגט ויצעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יצילם די ויצעקו אל השם בצר להם זענען מכיר אז בצר אז ער מאכט צר להם ס'איז נישט דער און נישט יענער אז ער מאכט און דו טוסט אנערקענען אזוי וועט זיין די צעקה איז דעמאלטס ממצוקותיהם יצילם דערפאר שטייט נישט ממצוקה יצילם ממצוקותיהם אפילו מצוקות דו האסט זיך געמאכט בידיים מיט דער רח ת אז דו טוסט אנערקענען אז אלץ איז פון אייבערשטן.

לדור ודור עד עולם. פרעגט ער פארוואס ווייל ער האט מיט תפילה אפגעשטעלט די מגפה? פשש, אהרן הכהן האט נישט אפגעשטעלט קיין מגפה, מיט קטורת. אהרן הכהן האט אפגעשטעלט מיט קטורת, פארוואס ביי אים שטייט נישט ותחשב לו לצדקה? זאגט ער, ביי אהרן הכהן האט אפגעשטעלט מיט קטורת די מגפה, קענסטו נישט זאגן לדור ודור עד עולם, היינט איז דא קטורת, היינט קענסטו אפשטעלן, היינט קענסטו נישט אפשטעלן מגפה, היינט נישטא קיין קטורת. אבער ביי פנחס וואס האט אפגעשטעלט די מגפה מיט תפילה, דאס איז ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם, אז יעדן דור און יעדן יעדן דור און יעדן מצב קען מען מיט תפילה אפשטעלן אלעס. מיט תפילה קענסטו אלעס אפשטעלן. יא. פארשטייט זיך רבותי, אביסעלע מ'האט געשמועסט, אז מען כאפט אזא קניפ אביסעלע, דער רבונו של עולם רעדט צו אונז, איז אביסעלע זיך א אימקער צום צום רבונו של עולם א אימקער צום רבונו של עולם עס שטייט די וואכעדיגע פרשה דארטן סוף פרשה דארטן ויראו בני אלקים את בנות האדם דארטן סוף פרשה און האט זיך אנגעהויבן דארטן מיטן דור המבול און בית אברהם ברענגט דארטן ויראו בני אלקים ס'דא אסאך פירושים אין מדרש ווער איז דאס די בני אלקים דער לכל הפירושים לפי אלע פירושים, קיין פשוטע מענטשן איז דאס נישט געווען. ויראו בני אלקים, קיין פשוטע מענטשן איז דאס נישט געווען. אבער אפילו הכי זאגט ער ויראו איז זיי האבן אנגעהויבן צו פארפאטשקען די אויגן, פו, א דור המבול ארויסגעקומען פון זיי. פארפאטשקע די אויגן, גיי. איינער זאגט ער ונח מצא חן פארוואס ווייל בעיני השם די אויגן איז געווען געטליכע אויגן? גייט מיר אויס. רבותי זיי אביסעלע מיט יראת שמים. עס איז דא א לשון ער שרייבט רבי אלחנן וואסערמאן ער שרייבט עס אין קובץ הערות אין מסכת יבמות עמוד הונדערט און פופציג דארט שרייבט ער דארטן ס'איז דא א פסוק ער שרייבט עס אויף א ווארט אויף די וואכעדיגע סדרה ס'איז דא א פסוק די עולם קען דעם פסוק סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם וואס איז טייטש זאגט ער אזוי, א מענטש מיינט אז יראת שמים איז עפעס א מעלה ביי א מענטשן, אז דער וואס ס'האט יראת שמים האט א מעלה, דער וואס האט נישט קיין יראת שמים איז אויך א מענטש נאר ס'פעלט אים די מעלה. דו האסט א גרויסן טעות, כי זה כל האדם, האסט נישט קיין יראת שמים ביסטו נישט קיין מענטש, ביסט א בעל חי, א בעל חי מיט א בילד פון א מענטש, אזוי זאגט ער, כי זה כל האדם איז די טייטש אז איינער וואס האט נישט קיין יראת שמים איז בכלל נישט קיין מענטש, נאר איז א בעל חי. כי זה כל האדם. נאר וואס? ס'איז דא אזוי. ס'איז דא טאמער האט ער אסאך יראת שמים, איז ער א אדם גדול. טאמער האט ער ווייניגער יראת שמים איז ער א אדם קטן. אבער כי זה כל האדם. די גאנצע יראת שמים דאס איז די מענטש. איינער וואס האט בכלל נישט קיין יראת שמים, איז ער בכלל נישט קיין בעל חי. איז ער בכלל נישט קיין מענטש. ער איז א בעל חי בתמונת אדם. זאגט ער ס'איז די טייטש סדר וכו' כסדר ה' ויאמר אלקים נעשה אדם זאגט די זוהר הקדוש אז דער רבונו של עולם זאגט פארן גאנצן בריאה איך וויל נעמען פון יעדן איינעם אביסל און אזוי מאכן א מענטש מ'האט גענומען פונעם שור מ'האט גענומען פונעם ארי מ'האט גענומען פונעם נחש מ'האט גענומען פון עליונים מ'האט גענומען פון תחתונים און פון דא איז באשאפן געווארן א מענטש סאו למעשה אין דעם מענטש איז א גאנצע גן החיות יעדער מענטש איז מורכב מן הגן החיות ער זאגט דאס איז א חיה רעה שאין כמוהו ער זאגט כוחותיהן של כל חיות רעות שבעולם נכללו באדם ואין לך חיה רעה נוראה כזו. חוץ פון דעם זאגט ער, דער מענטש האט א כלי משחית וואס קיין שום חיה אין די וועלט האט נישט, וואס איז דאס הדעה והדיבור, רעדן מיטן דעה, דאס האט נישט קיין שום א חיה רעה שאין כמוה בעולם ווייל אין אים איז כלול ער איז א עולם קטן פון די גאנצע גן החיות, איר פארשטייט וואס טוט זיך דא? און אין לך חיה רעה נוראה כזו. וואס טוט מען צו א חיה רעה זאגט ער? דארף מען א שלשלת, טאמער נישט איז ער א משחית השם ישמרנו. וואס איז די שלשלת? דאס איז יראת שמים. זאגט ער, סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא, דאס טייטש כי זה כל האדם. זאגט ער, ומאחר שלחיה אחת טורפת צריך לקושרה בשלשלת של ברזל כמה שלשלאות צריכין לעצור בעד חיה הרעה כאדם? ער זאגט אז שטייט אין זוהר הקדוש אז מען האט אריין געפאקט אלע חיות אין דעם מענטשן. זאגט ער וויפיל שלשלאות דארף מען איהם אפהאלטן? זאגט ער, כשברא הקדוש ברוך הוא אז דער רבונו של עולם האט באשאפן דעם מענטש האט ער אויך באשאפן דעם שלשלת. וואס איז די שלשלת? דאס איז יראת השם, וואס נאר דאס קען ראטעווען. אז נישט די אלע מיני מעשיות וועט גארנישט נישט העלפן. זאגט מיר דער אברהם אבינו זאגט פאר אבימלך רק אין איז ער רק אין יראת אלקים במקום הזה וועט גארנישט העלפן. די אלע מענטשליכקייט וואס וועט גארנישט העלפן, די יצר הרע קאמאנדעוועט נאר יראת שמים. יראת שמים רבותי, מגביר זיין, מגביר זיין דעם יראת שמים, מען זאגט די חידושי הרי"ם, עס שטייט די וואך, די נחש האט מפתה געווען חווה צו גיין עסן, וויאזוי שטייט, די נחש האט געזאגט צו, ויאמר אל האשה, אף כי אמר אלקים לא תאכלו מכל עץ הגן, זאגט די חידושי הרי"ם די לשון, בתנועה קלה, מיט א קאלטקייט, מיט א תנועה קלה יכול אדם לקרר את חברו מעבודת השם יתברך, מיט א תנועה קלה קענסטו אים קאלט מאכן, וואס? וואס האט דער נחש געזאגט? אף כי אמר אלקים, די לשון זאגט דער חידושי הרי"ם, וואס איז דען השם יתברך האט געזאגט? אף כי אמר אלקים, וואס איז דען אז השם יתברך האט געזאגט? מיד נתקררה דעתה ואכלה מהעץ און עד היום ליידט ער פון דעם. א קרירות, אריינגעווארפן א קרירות, אריינגעשאסן א קרירות.

אין אזעלכע זמנים אז עת צרה ליעקב וממנה יוושע, אויפוועקן פון די גאנצע קרירות. מ'ווייסט דער בית ישראל פלעגט זאגן אז שטייט דא ביי דעם נחש אז דער נחש והנחש היה ערום, ערמומי, איך זע נישט קיין שום ערמימות דא, וואס איז געווען עפעס א ערמימות? מיט וואס א ערמימות? ער האט אריינגעברענגט א קרירות, האט ער אריינגעברענגט אין איר א קרירות, אבער וואס א ערמימות איז דא? זאגט די בית ישראל אז דאס איז געווען זיין ערמומית, ער האט געוויסט אז קיין שום זאך וועט נישט מצליח זיין גורם זיין פאר יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא גיין אויס זינדיגן, דער אייבערשטער זאגט נישט עסן? וואס צו ער קיין שום זאך האט דער נחש דער ערמומית זיינער געווען, קיין שום זאך וועט אים נישט קענען אפהאלטן פון צו עסן, נאר וואס? נאר אריינברענגען דעם קרירות, נאר דאס וועט אים ווייל אנישט ער וועט נישט קענען זאגן פאר א מענטש יציר כפיו די אייבערשטער זאגט נישט עסן וועט ער נישט גיין עסן, ער האט געוויסט אז איין זאך וועט עס מאכן די קרירות, איז פאר א אנהייב זמן רבותי, זיך געבן א ווארעם אן אביסל, מען גייט אננעמען דעם זמן, בחורים אינגעלייט, אננעמען דעם זמן אביסל מיט א מינוט. דערווארעמען, זיצן מיט יראת שמים זיך דערווארעמען, דער אור החיים הקדוש די וואך סוף פרשה אזוי, ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם, ער טענה'ט אז דאס איז די פשט אין פסוק, ער זאגט אז ביז דעמאלטס, ביז ביז ס'איז געקומען דארטן די מעשה, די גאנצע פרשה זעט מען די אייבערשטער האט גערעדט, ער רעדט מיט אדם הראשון, און ער האט גערעדט צום שלאנג אויכעט, ויאמר ה' אל הנחש. שפעטער שטייט אל האשה אמר, הרבה ארבה עצבונך, ולאדם אמר, ער האט גערעדט צו אדם הראשון, ויאמר השם אל קין, ויאמר השם אל הבל, דער רבוש"ע האט גערעדט די גאנצע צייט צו מענטשן, צו אדם הראשון, צו חווה, צום נחש, צו קין, צו הבל. ס'האט אנגעהויבן די געשעפטן, ויראו בני האלקים אנגעהויבן זיך פאטשקען די אויגן, זאגט דער אור החיים הקדוש, ויאמר השם, לא ידון רוחי, איך מיט דיר רעדט שוין נישט מער, קיינמאל. זאגט ביז דעמאלטס איז געווען מדריגת נביאים, ס'איז געווען פונקט ביי נביאים. גענוג, איך רעד נישט מיט דיר מיט דיר. שב לך מיט שארפע לשונות, דער רבונו של עולם האט עס מיאוס די זאכן, אלקיהם של אלו שונא זימה, ס'האט אנגעהויבן די געשעפטן, דארפסט וויסן אביסל אין שמירת עיניים, און פארשטייט זיך אבער רבותי מיט א התחזקות, מיט א התחזקות, מיט א התחדשות, מיט א התחזקות, זאגט נאך דער רבי רבי שמעלקע פארוואס ליינט מען נישט ראש השנה בראשית? ראש השנה האט זיך געפאסט אנהייבן ליינען בראשית פארוואס ליינט מען יעצט בראשית ס'איז אריבער די הייליגע טעג א מענטש זאגט איי איי איי א שאד דו קען קענסט יעצט אנהייבן יעצט הייבט מען אן פון בראשית קענסט יעצט אנהייבן פון בראשית איז לאמיר אנהייבן רבותי לאמיר אנהייבן פון בראשית פארגעסן וואס איז געווען און זיך נעמען פון יעצט א נייעקייט א פרישקייט די ערשטע אות אין בראשית איז דאך א בית שטייט רבינו יונה, ברבותינו הראשונים פארוואס ס'איז א בית, ער זאגט אז א בית איז פארמאכט פון אלע דריי זייטן, דער פשוט פשט זאגט ער ווייל מען טאר נישט טראכטן מה לפנים מה לאחור, דארף זיין פארמאכט פון אלע דריי זייטן, מען טאר נישט טראכטן מה לפנים מה לאחור, מה למעלה מה למטה. אבער זאגן בעלי מוסר, אז דו ווילסט אננעמען דא א זמן, יא? הייבסט אן די תורה. פארמאך פון אלע דריי זייטן וואס איז געווען מיט מיר וואס כ'האב געמאכט, איך האב נישט איך בין א ליידיגגייער, פארמאך אלע דריי זייטן קוק נאר פאראויס און אזוי הייב אן דעם זמן. פארמאך אלע דריי זייטן וואס איך בין געווען און וואס דו ביסט נישט געווען און עס איז בכלל נישט אינטערעסאנט. יעצט הייבט מען אן א נייע זמן און ווער א נייע מענטש. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה, דער מהרש"א זאגט דארטן, פארוואס דער רבונו של עולם זאגט פאר די לבנה, גייט אראפ אראפ און שפעטער א מולד פארוואס? ווייל א ת ת פארוואס וללבנה אמר שתתחדש פארוואס גייט די לבנה אנדערש ווי די זון די זון איז דאך איז דאך גלייך די גאנצע צייט פארוואס די לבנה גייט אראפ אראפ און שפעטער א מולד ווייסט פארוואס וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת דאס איז א סימן לעמוסי בטן מיינט כלל ישראל שהם עתידים להתחדש כמותה ווי דו גייסט אראפ יעצט הייב אן א נייעם זמן באניי זיך אינגאנצן הייב אן פון דאס ניי. הייב אן פון דאס ניי שבת בראשית מ'האט געפלעגט זאגן אז ס'האט נאך א א קשר צו ימים נוראים, ס'געווען פלעצער וואס האט נישט אראפגענומען די ווייסע פרוכת ביז נאך שבת בראשית, די המשך פון ימים נוראים. יא. מ'הייבט אן פון בראשית. יא. ס'געווען נעבעך אסאך אידן וואס זיי האבן זיך אזוי מוצאי שמיני עצרת זיך געווינטשן זאל שוין נאך האלטן ערב ראש השנה נעבעך. נעבעך געווען ביי אסאך אידן נעבעך ביי אסאך אסאך אסאך אידן נעבעך וואס זיי וואלטן זיך געווינטשן זאל זיין זאל זיין נאך ערב ראש השנה זאל מען זעהן נעבעך ווי זיי האבן דא ווי ס'האט זיך ביי זיי אויסגעלאזט דא אבער דער רבונו של עולם האט געזאגט קומט לאמיר יעצט אנהייבן פון בראשית לאמיר יעצט אנהייבן פון בראשית לאמיר יעצט אנהייבן יעצט האט ער געזאגט בלי ראשית בלי תכלית אה א בחור וואס קען נישט אנהייבן ראשית מ'הייבט אן פון דאס ניי בלי תכלית זעה איך נישט פאר אים קיין תכלית און שטענדיג די נאז אראפ, אה, גייט נישט, גייט נישט, גייט יא, הייבט אן מיט די פוסטע מעשות. בלי ראשית? ער קען נישט אננעמען א ראשית? כ'גיי זיך, כ'קען זיך נישט נעמען כ'הייב יעצט אן א נייע זמן, בלי תכלית, זעה נישט קיין תכלית. דער טשעבינער רב פלעגט איבערזאגן יעדן יאר שבת בראשית, ער פלעגט עס איבערזאגן אז ער האט עס געהערט איש מפי איש ביז צום חוזה מלובלין דעם ווארט. עס שטייט סוף פרשה די וואך. וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, שטייט וינחם השם כי עשה את האדם, שפעטער שטייט ויתעצב אל לבו, וואס שטייט שפעטער? ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי, האט ער געזאגט יעדן מאל וואס גייט איש מפי איש ביזן חוזה מלובלין, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, דער בחור האט געזינדיגט, אבער ער האט ער וויל זיך נעמען, ער נעמט זיך, ער וויל זיך מחדש זיין, וינחם השם. ער טרייסט זיך, וינחם שם די גמרא זאגט, וינחם מלשון חרטה, די גמרא זאגט אין סוכה ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא מתחרט על שבראם, דער רבונו של עולם זאגט ער האט חרטה איך האב באשאפן דעם יצר הרע, ס'איז א רחמנות אויף דעם בחור, אבער דאס איז דו ווייסט ווען? ווען דער בחור פריווט זיך צו אויפצוהייבן, ער פריווט זיך צו אויפהייבן, ויתעצב אל לבו, דער בחור האט אנגעהויבן מיט די פוסטע מעשה'ס, מיט עצבות, ס'גייט מיר נישט, ער קען נישט אננעמען קיין זמן, ויאמר ה' אמחה את האדם, איך דארף אים נישט האבן. כל זמן אז דער בחור פריווט צו זיך צו אויפצוהייבן צוריק, ער פריווט זיך צו אויפצוהייבן צוריק, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, אבער ער פריווט זיך צו אויפצוהייבן אויף צוריק, ער לאזט זיך נישט נאך, וינחם השם, זאגט דער אייבערשטער איך האב דאך באשאפן דעם יצר הרע, בסדר, ער פריווט זיך צו אויפהייבן געפאלן, געפאלן, בסדר, ער הייבט זיך אויף צוריק. ויתעצב אל לבו, ער קען נישט, ער ווייסט נישט, ער מאכט נישט, ער גייט מער שוין נישט, ער האט זיך שוין אפגעסטעמפלט, ער זעהט שוין די נוסח המצבה זיינע. ויאמר השם אמחה את האדם, איך דארף נישט האבן קיין אזא מענטש. גאר א שארפע ווארט און גאר א גרויסע חיזוק ווארט. פלעגט עס איבערזאגן טשעבינער רב יעדן יאר. יעדע איש מפי איש ביזן חותם גמ'. די מענטש האבן שוין ווארט אויף א בחור, א אינגערמאן, אלץ מלחמה, גיב זיך א פריש אויף. דער מנהיג רב שיע אשלג,

בקיצור האט ער מיר דערציילט אזוי, דער בית ישראל האט געהאט ביי זיך איינער פון די חברה האט געהייסן שילה רפאל, רבי שילה רפאל זכרונו לברכה, ער איז געווען דער בית ישראל האט אים גענומען אין די הענט און ער האט געמאכט פון אים א שיינעם כלה, א גרויסע תלמיד חכם איז געווען, א גרויסע דיין, ער איז געווען א דיין, א תלמיד חכם, אבער זיין טאטע איז געווען דארטן פון די פון דארטן נאר, פון די כנסת המינים דארטן, ער איז דארטן דארט נישט געווען פון די און די בית ישראל האט אמאל געפרעגט ווען ס'געווען עפעס א מלחמה א ווען ס'געווען מיט מלחמה דאכט זיך ס'געווען ביי סיני מבצע סיני ווי אזוי איז איינע פון די מלחמות האט די בית ישראל געוואלט וויסן וואס טוט זיך דארט מיט די זעלנער האט געבעטן פון שילה רפאל ער זאל פרעגן זיין טאטן וואס איז די מצב דארט ביי די אידישע זעלנער וואס טוט זיך דארט אויפן פראנט ביי די אידן רב שיע אשלג האט מיר דערציילט ער האט דארט געשטאנען אז דער שילה רפאל איז צוגעקומען צו בית ישראל, האט אים געזאגט אז זיין טאטע האט אים געזאגט אז דעמאלטס איז דאך געווען, ער האט דאך געהייסן, דער משה דיין האט געהייסן דעמאלטס דער שר ה, אפשר, בקיצור ער האט דארטן געזאגט דעם דעם דעם דעם דעם רעדע זיינע האט ער געזאגט אזוי, ער האט געזאגט דער משה דיין האט געזאגט דארטן אז דער צד הדרומי, דער דרום זייט, נסוג, זענען שוין אנטלאפן, אונזערע זעלנער זענען שוין אנטלאפן. די צד השמאלי די לינקע זייט פצועים קשה שווערע פארוואונדעטע אבל המצב מצוין מפציצים די מצב איז אבער מצוין מפציצים נאכאמאל צד הדרומי נסוג שוין אנטלאפן צד השמאלי פצועים קשה שווערע פארוואונדעטע אבל המצב מצוין מפציצים ער האט מיר געזאגט ר' שיע אז די בית ישראל האט זיך געגעבן א הייב און ער איז געלאפן צו די בחורים וואס שטאנען דארט נאר די אלע בחורים שטאנען דארט האט ער געזאגט איר האט געהערט וואס ער האט געזאגט דרומי שוין נסוג די דרומי שוין אנטלאפן שמאלי פארוואונדעט איז עפעס שווערער אבער טאמער מען מפציצים איז דער מצב מצוין אז דו באמבארדירסט ווייטער איז דער מצב מצוין אפילו ביסט שוין פצועים קשה שוין פארוואונדעט פון די יצר הרע ער האט דיר שוין פוצע געווען אבער ביסט שוין פצועים קשה ביסט שוין נסוג אבער טאמער דו ביסט מפציצים דו לאזט זיך נישט נאך דעם איז דער מצב

ווייל ער איז א פארוואונדעטער פון מלחמה, א פצוע מלחמה. אבער דער וואס אינמיטן מלחמה הייבט אויף די הענט, ער הייבט אויף די הענט, אים גלייך א קויל אין קאפ. איז א פושע מלחמה, ער הייבט אויף די הענט. זאגט ער, אזוי גוט איז אויך מלחמת היצר, האט ער געזאגט. דער וואס איז א פצוע, ער ארבעט, ער איז נעבעך געפאלן. דער באשעפער זאגט, איך דארף דיך אויסהאלטן א גאנץ לעבן, דו ביסט דאך א מלחמת קודש, דו ביסט דאך מלחמת אש, דו ארבעטסט דאך אויס א מלחמה. אבער הייב דאס שטענדיג א טאטע ווען ליבע אוי וויי וואס א ממ ח עס איז שוין דער רבונו של עולם ווארט פון אונז נאר אויף התחזקות און ווייטער התחזקות און ווידער התחזקות נאר התחזקות הערט א לשון פון ראשונים די וואך פייער וואס הייסט עס התחזקות רבותי א ראשון דארף מען דאך לערנען ווי פייער זע אמאל דער רבינו בחיי די וואך ער זאגט נאכן חטא אדם הראשון וואס זיי האבן געזינדיגט זיי האבן עובר געווען פי השם זיי האבן געגעסן פון עץ הדעת, וואס שטייט אין פסוק? ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור, וואס שטייט שפעטער? וילבישם, זאגט דער רבינו בחיי וואס הייסט וילבישם? רבונו של עולם האט זיי געדארפט אנטוהן? זאגט ביי יעקב אבינו שטייט ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, כ'האב זיך אליין אנטוהן, וואס הייסט וילבישם די אייבערשטער האט אנגעטוהן? מורא'דיגע לשון, הערט רבינו בחיי זאגן. רבונו של עולם האט געוואלט באווייזן האסט געזינדיגט, ביסט נישט בסדר, איך טו דיר אן ווייטער, מיין אהבה מיטן חמלה איז ביזן סוף ווייטער. איך גיי פארליינען די לשון פון דעם ראשון, רבינו בחיי. וילבישם, איך טו דיר אן, איז די לשון פון רבינו בחיי, ער זאגט אזוי, אבל על דרך הפשט, ער זאגט דאס איז די פשט, ס'איז נישט קיין מוסר ספר, אבל על דרך הפשט וואס הייסט וילבישם? רצה לייחס פעולת ההלבשה אליו יתברך, להורות, על אהבתו ועל חמלתו על יציריו, שאף על פי שחטאו, לא זז מחבבם, והוא בעצמו השתדל בתיקונו ובגמילות חסדו. איך טוה דיר אן. דער בחור לייגט ארויף דערנאך, ער פילט א התרחקות, ער פילט זיך דערווייטערט, דער רבונו של עולם זאגט איך מאך וילבישם און דו פילסט זיך דערווייטערט. ווי האט געזאגט רבי גאדל אייזנער, איך האב נישט מורא פון די עבירה, איך האב מורא פון די גוררת האב איך מורא. פונעם גוררת. ער לאזט זיך אראפ די נאז, דאק, וואס איז געווען דער ערשטער מוסר שמועס? ווער האט געזאגט דער ערשטער מוסר שמועס אין דער וועלט? דער אייבערשטער. פאר וועמען? פאר קין. וואס איז געווען דער מוסר שמועס די וואך? למה חרה לך ולמה נפלו פניך? פארוואס דרייסטו זיך ארום מיט אן אראפגעלאזטער נאז? דאס איז געווען למה חרה לך ולמה נפלו פניך? דאס איז דער ערשטער מוסר שמועס. דער רבונו של עולם זאגט למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הייב אויף די נאז און הייב זיך אן מחזק צו זיין, הלא אם תיטיב שאת.

אחינו כל בית ישראל פארוואס זאגסטו נישט יהי רצון? האט דער שר שלום געזאגט אז אז ס'איז דא אחינו, אידן האלטן זיך צוזאמען, דארף מען נישט זאגן יהי רצון, ס'איז אטאמאטיש די גרעסטע עת רצון. ווען ס'איז אחינו, איז די גרעסטע עת רצון. ווען איז אזא זמן, די וועלט זאגט עס אזוי, די וועלט זאגט עס אז ס'איז געווען צוויי ברידערלעך, ס'איז געווען א ראובן און שמעון, איינער איז געווארן א גביר און איינער איז געווען ארעמאן. און דער ארעמאן האט דארף חתונה מאכן א קינד. ער מאכט אפ ארויסצופליען צום ברידער, דער ברידער וועט אים מכבד זיין מיט א גוטן טשעקעלע. א טשעקעלע, ער פארט, ער לאזט איבער די שטוב מיט קינדער, ער קומט אן צו ברודער, ער קומט דארטן אן צו ברודער, ער קלינגט דארטן אינטערקאם, פרעגט דארטן די גבאי ווער איז דארטן, א ברודער, א ברודער, זאגט ער די ברודער פון, ער זאגט פאר ראובן'ען דיין ברודער, ווייסט איך האב א ברודער? נישט געדענקט ער האט א ברודער בכלל, שמעון גייט ארויף צו אים און געווען אזוי פאר, איך בין דיין ברודער, ווער ביסטו? איך האב נישט דערקענט, ער האט זיך געמאכט תמ'יש. ווער ביסטו? ער קען אים נישט, ער האט פארגעסן ער האט א ברודער. ווייסט נישט ווי דער ברודער? א קמצן האט געזען האט פארשטאנען ער דארף געלט, ער קען אים נישט, ער ווייסט אים נישט. דער ראובן אז ער האט א ברודער האט ער פארגעסן, אבער ער האט געהאט א אלטן טאטן וואס האט ער יא געדענקט, ער האט געדענקט ער האט עפעס א אלטן טאטן. אריבער א צוויי וואכן איז ער געפארן באזוכן זיין אלטן טאטן, דער אלטער טאטע פרעגט אים ווער ביסטו? איז ראובן געווארן נישט גוט וואס די טאטע ער קען שוין נישט קיין מענטשן טאטי ווער ביזטו? טאטי די ווייסט נישט איך בין דאך ראובן? ווער ביזטו? ווי וואס איז געשען טאטי די ווייסט נישט ווער איך בין? וויפיל קינדער האסטו טאטי? ווער ביזטו? טאטי זאגט איך ווייס ווער דו ביזט. ער האט אנגעהויבן צו וויינען טאטי קען אים נישט.

וואס איז דאס היינט נוגע? היינט דארף זיי, וואס יעצט, יעצט דארף מען רעגן. קענסטו יעצט זאגן ותן טל ומטר. פאר צוויי טויזנט יאר צוריק האסטו נישט געקענט זאגן. אבער היינט שוין צוויי טויזנט יאר איז נישטא קיין בית המקדש, ווי קענסטו זאגן יעצט ותן טל ומטר? ניין ניין ניין ניין, די חזל האבן געווילט, געוואלט אז זאלסט געדענקען. צוויי טויזנט יאר שפעטער זאלסט געדענקען אז וועגן איין איד ער דארף אנקומען נהר פרת, האט מען אנגעשטעלט גאנץ כלל ישראל זאל נישט זאגן ותן טל ומטר. דאס זאלסטו געדענקען צוויי טויזנט יאר שפעטער אויך. מיט דערפאר זאגט מען נישט ביז היינט ותן טל ומטר ווייל דו זאלסט געדענקען לדור דורות זאלסט געדענקען וואס הייסט דאס א איד דארף א א מוז זיך מתבודד מיט איינעם יא ווייל איינער זאל נישט ווערן נאס גייט מען זאגט גאנץ כלל ישראל יעצט נישט ותן טל ומטר די וועלט זאגט אזוי די וועלט זאגט א לכאורה אויב דאס איז די סיבה, אחרון שבישראל, פארוואס א' ניסן? וואלט זיך געדארפט א' ניסן און א ר אויפהערן זאגן טל ומטר. ווייל דער פון נהר פרת, ער גייט שוין ארויס א' ניסן פון שטוב אויף פסח, יא? אויף עולה רגל זיין פסח, גייט שוין א' ניסן, עס האט זיך געדארפט א' ניסן אויפהערן זאגן ותן טל ומטר, פארוואס הערסטו נישט אויף א' ניסן? אסאך תירוצים, מען רעדט וועגן דעם. נאר ווי די חסידישע וועלט זאגט אז דער ניסן טעם איז געווען עפעס אנדערש. ווייל ווען מען קומט ארויס פון בית המקדש, זיי טוהן אים צוגיסן,

דער אכטונג, די משים לב זיין אויף יעדן איינעם, איינער דארף א ווארט, איינער דארף א דאס, אחינו כל בית ישראל, געדענקען, געדענקען, געדענקען אז אז דו ווילסט דער רבונו של עולם זיין זיין טאטע, זאגט דער רבונו של עולם איך האב דא נאך א קינד, גיב א קוק צו ער איז זיין ברודער. שוין געזאגט כמה פעמים. און דער בית יוסף ברענגט אין דרשות מהרי"ק א נורא'דיגע ווארט, לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, א מצרי אדומי מעג אריינקומען, ווען מעג אריינקומען א מצרי אדומי? דור שלישי. ער האט זיך מגייר געווען, די דריטע דור מעג אריינקומען בקהל השם. אדומי אויך, די דריטע דור. עמוני מואבי, קיינמאל טאר ער נישט אריינקומען בקהל השם, פארוואס? על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, פרעגט דער בית יוסף, אין בית יוסף די שלחן ערוך איז דא א ספר דרשות מהרי ק, נו דער בית יוסף, וואס איז געשען? פארוואס על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים? וואס איז געווען די פראבלעם? ס'איז געווען מאן און ס'איז געווען באר, זיי האבן נישט געדארפט נישט קיין לחם נישט קיין מים. זיי האבן נישט געדארפט נישט קיין לחם. זאגט ער על דבר איז דיבור, פארוואס נישט געזאגט א גוט ווארט, עס זענען צוקלאפטע פאלק, מען דארף דא האבן דברים טובים ניחומים, קענסט נישט יענעם פארגינען א גוט ווארט, קענסט נישט יענעם א גוט ווארט, טוה זיך נישט משדך זיין עד עולם מיט אזא איינעם. די טאר נישט אריינקומען אין קהל השם. יעדער איינער אין זיין חברה זעהט די בחור מען זעהט אים אין חברה איינער פאלט ארויס פון חברה דאס ארט קיינעם נישט יעדער איינער גיבט זיך אכטונג נאר אויף זיין מעמד זעהסט נישט א בחור דא דארף דארף א הילף איר ווייסט די גמרא זאגט אין ערבי פסחים זה המכיר מקום חברו בישיבה זה המקבל פני חברו בישיבה גיט אריין וואס די גמרא זאגט און די פרעגט הני למאן אויף די גאנצע עשירות פון רוים די גמרא איז דארט מתאר משונה'דיגע זאכן וואסער עשירות פון רוים האט ער אים געפרעגט הני למאן זה המכיר מקום חברו בישיבה המקבל פני חברו בישיבה נישט איינער וואס גיבט אכטונג אויף זיין מעמד אין ישיבה זיין זיין נאמען די זעלבע זאך ביי די אינגעלייט לאמיר שוין נישט מפרט זיין ארום און ארום על דבר איז יענער דארף א גוט ווארט אדרבה, חזל זאגן המפייסו מתברך בי"א. לאמיר מסיים זיין, דער הייליגער חתם סופר, היינט געווען די יארצייט, ער זאגט א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט דער חתם סופר, אז די וואכעדיגע סדרה שטייט וישלחהו ה' אלקים מגן עדן, לעבדה ולשמרה, נאך וואס ער האט געגעסן, און וואס שטייט אין פסוק? דער רבונו של עולם האט געזאגט, אה, ער וועט יעצט עסן פון עץ החיים ואכל וחי לעולם. יא? בלינדע פוס? דער רבונו של עולם זאגט הן הן האדם ויאמר השם אלקים נאך וואס ער האט געגעסן פון עץ הדעת הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם ער וועט יעצט עסן פון עץ החיים וועט דער רבונו של עולם ארויסשיקן פון גן עדן יא? שטייט אין פוסק הזה וישלחי קוף וישלחהו השם אלקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לקח משם קדוש ברוך הוא גיי ארויס אין גן עדן, ארבעט איבער די אדמה, כ'האב דיר געמאכט פון אדמה, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, שפעטער שטייט אין פסוק ויגרש את האדם וישכן, רבונו של עולם האט אים ארויס גע פון גן עדן, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים, די כרובים איז די מלאכי חבלה האט אים פארמאכט ער קען נישט אריין גיין אין גן עדן, יא, פרעגט דער חתם סופר די סדר גייט נישט אזוי, ס'דארף זיין פארקערט, קודם ויגרש את האדם, קודם האט ער ארויס געטריבן פון גן עדן, און שפעטער וישלחהו ה' אלקים מגן עדן לעבוד את האדמה.

מגן עדן לעבוד את האדמה? זאגט דער חתם סופר ניין, ס'איז נישט געווען ויגרש, מען ווארפט נישט ארויס קיין ב ה, קען דא נישט מפרט זיין בחורים זיצן דא, אבער מען ווארפט נישט ארויס, מען דארף באהאלטן מיט א כבוד, ווען זיי האט געזינדיגט האט מען דארפן זאגן וישלחהו ה', דער אייבישטער האט אים ארויסגעשיקט, זיי, גיי ארויס דארטן איבערארבעטן די אדמה, גיי ארויס, ער איז ארויסגעגאנגען ויגרש האט מען אים פארמאכט די גן עדן, ווייל מען טאר נישט פארשעמען קיין מענטש, אפילו ער האט געזינדיגט.

איך זיך אויף, ביז איינער האט שיקן ביסן אזוי אויב מען קען שוין נישט אזוי. על כל פנים, איר פארשטייט, איך מיין, זאגט דער הייליגער חתם סופר, וישלחהו, אין אזעלכע זמנים, ווען מען שטארק שטארק זיך מתבונן זיין אין די זאכן, ווייל ס'איז דא אזא, די חפץ חיים איז פול מיט דעם, ער זאגט אין א זמן וואס מען דארף רחמים, דאן שרייבט ער א לשון כמה צריך לאדם להתדבק במידת החסד, שהם מועילות לעורר רחמי השם וחסדיו על ישראל, זאגט ער והנה אתה, חפץ חיים האט געשריבן בזמנו ווען מען דארף דארטן רחמים, זאגט ער והנה עתה שמידת הדין גברה מאוד על העולם, ואין שום עצה להינצל מידי צרות המתחדשות מדי יום, מדי יום ביום מה מאוד יש לעשות להתחזק במידת החסד כדי שעל ידי זה מתעורר מידת החסד העליונה. ווי זאגט דער זרע שמשון, נאך א מסוגל'דיגע ספר, יא, ער זאגט די וואך א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אזוי, אלע ווייסן די חזל אז דער רבונו של עולם האט געוואלט באשאפן מיט די וועלט מיט מידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתפה למידת הרחמים. פרעגט דער זרע שמשון פארוואס אין העולם מתקיים, ווען די וועלט וואלט געווען נאר מידת הדין, וואס וואלט געווען? קיינער וואלט נישט געקענט זינדיגן, א מענטש האט געזינדיגט גלייך געשטארבן, קיינער וואלט נישט געזינדיגט, יעצט זאגט ער וואס הייסט אין העולם מתקיים, און זיין לשון איז, פרעגט דער זרע שמשון ואם היו כולם צדיקים למה אינו יכול לעמוד, פארוואס קען די וועלט נישט שטיין אויף מידת הדין, מידת הדין טייטש אז א מענטש קען נישט זינדיגן, עס וואלט נישט געווען קיין מציאות אז א מענטש זאל זינדיגן, מידת הדין טייטש אז אויפן מינוט גלייך וואלט ער געשטארבן. וואלט נישט געווען קיין מציאות אז א מענטש זאל זינדיגן, ולמה אינו, פארוואס קען נישט די וועלט שטיין? טא א מורא'דיגע ווארט, רבותי לייגטס קאפ. ער זאגט חזל זאגן, והלכת בדרכיו, מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים. פארוואס דארף איך זיין א גומל חסד? ווייל די אייבישטער איז גומל חסד. ווייל מה הוא חנון אף אתה חנון. איך דארף נאכמאכן וואס די אייבישטער מאכט. זאגט דער זרע שמשון, חזל זאגן על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל עבודה וגמילות חסדים. טא ווען דער רבושע וואלט באשאפן די וועלט במידת הדין, איז קלאר אלע וואלטן געווען קדושים צדיקים וואלטן נישט געקענט זינדיגן. אבער קיין בין אדם לחבירו וואלט נישט געווען. פארוואס? ווייל די גאנצע בין אדם לחבירו פארוואס דארף איך זיין גוט צו מענטשן ווייל איך דארף נאכמאכן דעם אייבערשטן. אבער אז דער אייבערשטער וואלט באשאפן די וועלט מיט מידת הדין וואלט נישט געווען בין אדם לחבירו. זאגט ער דאס איז אין העולם מתקיים דער רבושע האט געזען אזא וועלט קען נישט שטיין א וועלט אן גוטס טון פאר יענעם קען נישט שטיין זאגט ער דער רבושע זאגט איך בין מוותר זיי נישט די גרויסע צדיק די עיקר זאלסט אין זין האבן א צווייטן במידת הדין וואלסטו געווען א גרעסערע צדיק האט דער רבושע געזאגט איך בין מוותר זיי זיי נישט די גרויסע אבער די עיקר זאלסט אין זין האבן א צווייטן ווייל שיתף מידת הרחמים ווייל נאר דאס שיתף מידת הרחמים כ'וויל ליינען זיין לשון איז דא ואם הבורא ברוך הוא לא היה משתף מידת הרחמים בבריאת העולם לא היה שום אדם גומל חסדים שהרי אף הקדוש ברוך הוא אינו מתנהג אלא בדין והיתה קנאה ושנאה ותחרות בין אדם לחבירו והעולם לא היה יכול לעמוד אף על פי שיהיו זהירים בעבירה שבין אדם למקום ולכן כשראה שאין העולם יכול לעמוד שיתף עמו מידת הרחמים ס'טייטש דער רבושע האט מוותר געווען זיי נישט די גרויסע במידת הדין וואלט דאך געווען בלויז צדיקים.

אהבתי, איך האב ליב א צווייטן אידן, דערפאר כי ישמע השם את קולי תחנוני, הער אויס מיינע תפילות. ליב האבן א אידן, ווי מען האט גערעדט, אביסל, עס איז א גוט ווארט פאר יענעם, די וואך וואס זאגט די תרגום? ויהי האדם לנפש חיה, וואס איז די תרגום? ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללא, וואס הייסט לרוח ממללא, דער גאנצער מענטש, וואס איז ער אנדערש פון א בעל חי, ער קען רעדן, פאר וועמען וועט ער רעדן זאגט ער, ווייסט פאר וועמען? נאר פארן צווייטן, איינציגע מענטשן איז דא וואס, יחידים וואס רעדן צו זיך, אבער א נארמאלער מענטש רעדט נאר צום צווייטן, איז קומט אויס אז דער גאנצער מענטש איז נאר פארן צווייטן, דער גאנצער מענטש, דאס איז נאר א מענטש פארן צווייטן. אט דאס טייטש ויהי האדם לנפש חיה. די גאנצע מענטש נאר פארן צווייטן, ווייל נאר די רוח ממללא. דאס איז צו זאגן א גוט ווארט יענעם. ווי די ליבאוויטשער געזאגט, די ליבאוויטשער זיך דאך זיך אין בוכער געזאגט, א א א אז מען ווייסט אז יעדע זאך האט די אייבערשטער געמאכט די רעכטע זייט, פארוואס די הארץ אויף די לינקע זייט? פארוואס די הארץ אויף? וועט ער ווייסן פארוואס, ווייל ווען איך זיץ קעגן איבער דיר, איז ביי דיר איז דאס די רעכטע זייט, די הארץ דארף זיין פארן צווייטן. ביי דיר איז דאס די רעכטע זייט. דער רוח ממללא די גאנצע מענטש איז פארן צווייטן. וויל זאגן עפעס א שארפע מאמר, מען רעדט וועגן א גוט ווארט, די משנה זאגט אין אבות, אלע געדענקען די משנה אבות פרק ב' משנה ו', אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, ער האט געזען א קאפ, אמר לו וואס האט ער געזאגט על דאטפת אטפוך, ווייל דו האסט געהארגעט א צווייטן האט מען דיך געהארגעט, וסוף מטיפיך יטופון, די וואס האבן דיר געהארגעט, וועלן געהארגעט ווערן. פרעגט ער ווער איז געווען דער ערשטער וואס איז געווען געהארגעט די וואכעדיגע סדרה? הבל! וועמען האט הבל געהארגעט? וואס הייסט על דאטפת אטפוך? הבל האט געהארגעט איינעם? ווער איז וואס על דאטפת אטפוך? די קשיא פרעגט שוין תוס' יום טוב. איך האב געזען אנדערע וואס ענטפערן א מורא'דיגע פשט. אז דער הבל האט געהאט א ברודער דיין מנחה האט די אייבישטער אנגענומען, דעם ברודער'ס קין'ס האט די אייבישטער נישט אנגענומען.

אז די וואך שטייט לא טוב היות האדם לבדו. די גמרא זאגט אין סנהדרין נ ט, זאגט די גמרא אז די מלאכי השרת האבן אים געבראטן פלייש. מסנן געווען וויין. ער איז מלאך השרת. ער זיצט אין גן עדן, אזוי זאגט די גמרא. אין סנהדרין נ ט. האט אים דער אייבערשטער געזעצט אין גן עדן. מלאכים בראטן אים פלייש, מסננין לו יין, און אויף דעם זאגט ער זאגט די אייבערשטער לא טוב היות האדם לבדו. ווייסט פארוואס? ווייל כל זמן ס'איז נישטא א צווייטער וואס קענען גוטס טון מיט א צווייטן ס'איז נישט קיין לעבן. ס'איז נישט קיין לעבן. אױף דעם זענען מיר באַשאַפֿן געװאָרן ייִדן, פֿאַר צװײטן, צו גיבן פֿאַר צװײטן, צו מאַכן פֿאַר צװײטן, טאָן פֿאַר צװײטן. אין לאָנג-נעסהײם זײַנען מיר גערעדט מיט אַ רבנות פֿאַר צװײטן. איך בין געװען יענע װאָך אין ביתּר. דאָרט איז געװען אַלע בעלי-המעשׂות זענען דאָרטן געװען אױפֿן פּלאַץ דעמאָלט. געװען אין ביתּר דעם ראָש-השנה, אינטערעסאַנטע זאַך, אין אַ בית-מדרש. די אַלע בעלי-המעשׂות זענען דאָרטן געװען יענע װאָך. די אַ בית-מדרש האָט פֿאַרקױפֿט די עליות. און אינמיטן ס'איז געווען עפעס אזא וויכוחים דארטן איינער האט זיך צולאזט אויפן צווייטן, צוויי חברה האבן געוואלט קויפן דעם זעלבן עליה, איינער האט זיך צולאזט אויף א געפערליכן נוסח, איז געקומען א דריטער און האט זיך געבעטן ביי דער וואס האט געכאפט די צעקות, טו א טובה שווייג ס'איז היינט ראש השנה, שווייג! ס'איז ראש השנה טו א טובה שווייג! און ער האט זיך געהאלטן מיט צווענגלעך, ער האט געשוויגן, ער האט געשוויגן געשוויגן, שפעטער האט דער דריטער געבעטן פון דעם וואס האט געכאפט די צעקות, דער דער זאגט דער דריטער האט נאך גאר גאר גאר א עלטערע טאכטער וואס שטייט אין שידוכים א וואנט רירט זיך נישט קיין שידוך דו האסט יעצט א כח אין הימל טו א טובה גיב מיר א ברכה גיב מיר די זכות זאגט ער גיי דיר א קאלעווער יענער איז געווען נאך פארווייטיגט פון די קולות גיי דיר זאגט ער ניין מאך מיר נישט אזוי דו ווייסט איך בין א פארווייטיגטער אינגערמאן דו ווייסט איך ס'גייט נישט קיין שידוך טו א טובה איך בעט דיך א ברכה ער האט געזען האט זיך געגעבן א כאפ און געגעבן טאקע א ווארעמע ברכה, רבותי אלע ווייסן עס דארטן אין בית מדרש, מוצאי ראש השנה האט מען אים געראטן ערשטנס א שידוך, די ערשטע מאל דעם שידוך, ערב יום הקדוש פאר כל נדרי צובראכן א טעלער. יא, דער זרע שמשון זאגט אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, מענטש ווארט, ווארט, ס'איז דא אסאך מאל וואס דאס גיבט א מאך דעם דלק זאל, רבונו של עולם רחמנות אויפן אידן דארפן ישועות. און מ'שרייט צום אייבערשטן יעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ייטיב השם ולא יוסיף ליסר עוד נאר יחוש לגאלנו ושמחת עולם יעטרנו במהרה בימינו! וועלט פון תוכן ווארט אייך אין קול הלשון אין ארץ ישראל נול דרײַ זעקס איינס זיבן איינס איינס איינס פֿיר אין ענגלאנד נול צוויי נול אַכט איינס נײַן איינס זיבן נול נול נול.